א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויצא. כ'האב געוואלט מסביר זיין פארן עולם אז ס'איז דא גרויסע נייעס. דער התאחדות הרבנים האט ארויסגעשטעלט א צעטל אז יעדער זאל גיין פראטעסטירן, נאכדעם האט מען עס צוריק גערופן. האב איך געוואלט וויסן וואס איז געוען ביהיינד די סינס, האב איך דאך ערבות עס געט מיר אלע אינפארמעישן. קודם וויל איך דער עולם זאל וויסן, איצו פימפ, איצעלע גליק, איז שוין אין אולד עידזש האום, ער פישט שוין אין די הויזן, ער איז שוין עובר בטל, ער ווייסט שוין נישט צו ס'איז דינסטאג צו ס'איז מיטוואך. סאו ס'איז נישט דא מער קיין התאחדות הרבנים. ס'איז דא צוויי שקצים וואס זיי שלאגן זיך ארום, איינער הייסט יצחק שטערן, וואס דער זאליקא האט אים געמאכט א שבע ברכות, אז ס'גייט זאליקא זאל מאכן שבע ברכות פאר אן אנגעשטעלטן, נאר זאליקא האט אויך מורא פאר אים, ער איז אזוי לאנג סאטמאר רב און אזוי לאנג קען ער מאכן געלט ווי לאנג יצחק שטערן וועט אים לאזן, און נאכדעם וועט ער אים אויך צונעמען אלעס. סאו דאס איז די פרשה מיט זאליקא. יעצט איז געגאנגען דער צווייטער שייגעץ. וואס ער הייסט הערשל קלאר, ער האט ארויס געגעבן די צעטלעך אז מען מאכט א פראטעסט, איז געקומען דער, איך ווייס איינער האט מיך פארציילט, ער איז צוגעגאנגען צו א מענטש אין בית מדרש, מען טוט גארנישט פאר די מיידלעך, האט ער ארויס געשלעפט ביי איינעם דריי א האלב טויזענט דאלער אין סאטמאר, ס'א ביזנעס, ס'האט גארנישט מיטן רבי'ן, מיט אידישקייט, מיט מיליטער, ס'א ביזנעס פאר זיך, און וואס איז געווען דער סוף? ער האט ארויס געשלעפט דאס געלט. אזוי ווי מען האט ארויסגעשלעפט דאס געלט איז מען געגאנגען ווייטער נאך געלט איז יצחק שטערן האט געזעהן אז דא טויג נישט דאס געשעפט זיי מאכן גרויס געלט האט ער זיך מיישב געווען ס'גייט נישט זיין קיין פראטעסט און ער האט אנגעדרייט און געטוהן און געמאכט ווייל שאפראן רב איז דא אויך געווען פארמישט מען איז אריינגעגאנגען צו אים האט מען אים געזאגט דעם פראטעסט וואס האט געדארפט זיין טוט מען אפרופן ווייל ס'איז דא א שוואכע מצב אין די מדינה ס'איז דא אביסל מלחמה פרעגט ער וועלכע פראטעסט איך ווייס אינגאנצן נישט. איז זאגט מיר יענער אז זיי האבן געפרעגט שאפראן רב איר קענט א מענטש נחום ראזענבערג? זאגט ער ער ווייסט אינגאנצן נישט ווער דאס איז. עס קען גאר זיין אז יצחק שטערן האט אונטערגעשריבן די אלע נעמען. עס קען גאר זיין ס'האט גארנישט מיטן שאפראן רב. דאס אלעס קען זיין. און דאס אלעס מוז ארויסקומען ווייל ווען נישט וואלטן זיי אונטערגעברענגט כלל ישראל. ס'איז נישט דא קיין התאחדות, ס'איז נישט דא קיין רבנים. יעדער איז פאר זיך אן ערליכער איד. און ס'איז דא אפאר משוגעים וואס זיי וועלן זיך שלאגן צווישן זיך זאלן זיי אונטערברענגען סאטמאר. אונז ווינטשן מיר זיי אלע לאטס אוו לאק. ווייל גאנץ סאטמאר וואס ס'באשטייט היינט איז שקר און בלאף עניוועי, אז מ'קען לערנען אין די סקולס די ביג בום מיט אנדערע זאכן, ווער ברויך עס היינט האבן, סאטמאר, און סאטמאר איז בעסיקלי היינט גארנישט, ס'א האראוואניע וואס דער רבי האט זיך געפלאגט פאר אפאר אידן וואס זענען געקומען פון לאגער, מצליח געווען נאך א דור צוויי און דעטס איט, נאו איטס אווער וויט. און פארוואס? ווייל ס'איז געווען געבויעט מיט שקר שבשקרים. זיי האבן אונטערגעשריבן קעגן מעכל לעבאוויטש, יעדער האט אונטערגעשריבן אז סקומט נאך א כת ש"ץ נאך א כת ש"ץ און יעדער האט עס געגלייבט, איך געדענק ר' ניסן יוסף האט געזאגט אין די ישיבה, איך געדענק עס אליינס, ער האט געזאגט זיי זאגן אז ר' מעכל וועט זיין כת ש"ץ, האט ער געזאגט ר' ניסן יוסף עטץ ווייסט ווער כת ש"ץ איז געווען? כת ש"ץ איז געווען א איד וואס ער האט געקענט אלע ספרים, ער האט געקענט קבלה, נגלה, נסתר, אלעס האט ער געקענט. און פרייטאג נאכמיטאג ווען ער איז געגאנגען אין מקווה איז ארויסגעקומען פון זיין גוף א ריח פון גן עדן, אזוי שטייט אין ציצת נובל צבי, ער האט עס דעמאלטס געזאגט און האט עס אונז געוויזן, זאגט ער מעכל לעבאוויטש וועט זיין א כת ש"ץ? ער האט נישט די קרעדענטשעלס, נאר דאס איז געווען סאטמאר קאקמער אויף יעדן ארויפגעלייגט אן אסלאלעך, היינט ברוך השם דער אייבערשטער פירט אזוי אז דער אמת איז דאך מארץ תצמח, יעצט קומט ארויס דער גאנצער אמת, ס'איז נישט די אלעס וואס האט אונז פארקויפט די לעצטע מסתם צוואנציג דרייסיג יאר אין נאמען פון רבי'ן איז געווען שקר בלאף, נישט דרייסיג, נאך מער, דער רבי איז שוין נישט געווען געזונט א א צען פופצן יאר פארדעם, ס'איז אלץ געווען שקר בלאף בלאף שקר בלאף בלאף בלאף בלאף שקר, און דאס ווערט מען יעצט געוואויר. סא שלאגן זיי זיך יעצט ארום, א גאנצע מעשה, יצחק שטערן שלאגט זיך ארום, צו ער איז באלעבאס, ער הייסט התאחדות הרבנים, צו קלאר הייסט התאחדות הרבנים, ס'א גאנצע מחלוקת, ביי אונז הייסן זיי קיינער נישט התאחדות, אונז האמיר גארנישט מיט די התאחדות, און כ'וויל בעטן דעם עולם, איצעלע פימפ איז אריינגעפאלן אין אולד עידזש האום, מ'דארף אריינשטעלן א געהעריגע מענטש וואס ער זאל פירן דאס געשעפט פאר די הכשרים, און נאכדעם ס'דא א איד אין ארץ ישראל וואס איז זייער גרויס אין.

זאגט ער די גאנצע דין תורה איז נישט אזוי, אבער איך האב אים נאך צוגעלייגט דו האסט נאך א טעות, ווייל ווען ער פסק'נט שוין די דין תורה איז נישט דא ווער ס'זאל עס אימפלעמענטן אז מ'מוז עס איינהאלטן, אז דו ווילסט עס נישט איינהאלטן נו וועט ער דיך גיין רופן אין קאורט דעמאלטס און דאס ציען און דאס שלעפן דו סתם נאכלויפן אז דו רופסט מיך אין ערכאות, מ'דארף מאכן א בית דין אן א געלט א שעה א טאג צו א שעה איך ווייס אין דריי טעג. פון די הכשרים געלט וואס עטס גנב'עט פון דעם זאלט עטס דאס אויסהאלטן, אידן האבן ס'איז למעשה סכסוכים. עניוועי, דאס איז די גאנצע זאך, דעם רעב'נס האראוואניע איז אריין אין די צוויי משוגעים, יצחק שטערן און קלאר. צוויי טמאים. עניוועי, די שאפער האט געזאגט ער האט אינגאנצן נישט געוויסט ס'איז דא א פראטעסט. ער זאגט יעצט ער ווייסט נישט ווער נחום ראזנבערג איז. ווען ער וואלט געווען אזוי ברוגז און ער האט עס אונטערגעשריבן במלוא מובן המילה ווייסט ער ווער איך בין, ער האט עס נישט פארגעסן. נאר וואס? איך גיי אים נישט נאכלויפן, דער אייבערשטער צאלט אים שוין, ער האט שוין זיין פעקל. איז למעשה, דאס איז דא פארוואס ס'איז געווען יא געדארפט זיין א פראטעסט און נישט געדארפט זיין. ווילאנג די מלחמה איז צווישן זיך, זאל דער אייבערשטער העלפן זאלן ביידע האבן הצלחה, אזוי האט ר' חיים מאיר'ל אנגעווינטשן דעמאלטס געזאגט אז די אראבער, די. פון ירדן און פון מצרים, זאגט ער דער אייבערשטער זאל זיי העלפן זיי ביידע האבן אסאך הצלחה, סא האבן מיר אויך צוויי אראבער, יצחק שטערן וואס זאליקא האט פאר מורא, ער קען מאכן זאליקא'ן אויס אין איין טאג, אויסער זיין מיט אים גוט אנהאקלען די ביינער אזוי ווי מ'האט געטון אין לונדון, און זאליקא די בהמה האט פאר אים מורא, זיצט אויף א מולטי ביליאן דאלער שטול און האט מורא פאר ר' יצחק שטערן, וואס האסטו מורא פאר אים? איך האב אויך נישט מורא געהאט, ער איז געווען אינוואלווד אין דעם חרם, איך האב.

און איך בעט ערנסטע מענטשן מען זאל מאכן אן אייגענעם בית דין, איצו גליק האט אונז געגעבן טרייפות מיט נבילות מיט אלע שייגעץ שטיק, ער איז אליין געווען א טמא מטומא'דיגער אינג נישט געווען קיין ערליכער מענטש, און טמא מטומא, און יעדער פאר אים מורא געהאט אלע רבנים, אונז דארף מיר ארויס ווארפן דעם עלעגאנטער פון די הכשרים, אונז דארף מיר ארויס ווארפן דעם וואס ער וואוינט דארטן אין ווי הייסט עס דארטן אין. נייטרא, דער וואס ער רופט די פרוי מילך קעסטל רב, דעם שייגעץ דארף מען ארויסווארפן, מען דארף זיי אלע ארויסווארפן, אונז דארפן נעמען די זאך אין די הענט אריין, ביקאויז ווען נישט די נעקסטע דור גייט עסן די נבילות טרייפות געהעריג, קודם ווייל ס'וועט נישט זיין קיין כשר'ס, און צווייטנס ווייל מיר האבן שוין געזאגט צענליגע אינגעלייט, כ'בין געווען דעם זומער אין קאנטרי, אינגעלייט איך זעה זיי קויפן ממש טרייפות, פרעג איך אים דאס האט דאך נישט קיין הכשר, זאגן זיי ווען ס'האט איז עס כשר, ס'איז דאך אויך נישט כשר, סאו וויי פעי מאר, זיי גייען קויפן, איך האב געזען א אינגערמאן וואס האט געקויפט מיעט, ער האט געקויפט געמאלענע פלייש פון שאפרייט, ס'איז געהעריג טרייפע. זאגט ער מיר, דו אליינס זאגסט דאך אז גארנישט איז נישט כשר. זאג איך, יא, אבער אזוי האסטו דאך כאטש וואס צו פארענטפערן פאר'ן אייבערשטן אז דו האסט כאטש געצאלט געלט פאר כשר'ס. פרעגט ער, אפילו ווען איך ווייס אז ס'איז נישט כשר? זאג איך, דאס דארפסטו פרעגן דיין רב, איך ווייס נישט. סא דאס איז וואס ס'גייט דא פאר צווישן די רבנים, מ'האט זיך צושלאגן און צורצח'נט. און דער יצחק שטערן האט געמיינט ער וועט בלייבן באלעבאס, און איך זאג עס ווייל יעדער זאל וויסן ער איז קיין שום באלעבאס נישט און איך בעט יעדן זאל פארלאנגען ער זאל ארויסגיין פון די תלמוד תורה ער האט גערעדט מיעס מיט בחורים איך האב געהערט אויף א טעיפ א גאנצע קאנטערווערשל אישו און פרעגט אים דער בחור וואס קומט ארויס דאס ווייסע פון צווישן די פיס וויאזוי פילסטו דעמאלטס? וואס א מין גערעדעכץ איז דאס? שמוץ יענס אבער אז איך האב געזאגט דער פיפיק מיטן קלעטער איז יעדער משוגע געווארן. איך בין אזוי פראוד אין מיין ארבעט ברוך השם איך קען ענק זאגן גאד בלעס אמעריקע דער אייבערשטער זאל מיך בענטשן ווייל איך האב געוויסט אז דאס נישט רעדן אויף מיט נישט זיין גארנישט ס'קומט ארויס עפעס א ווייסע פון צווישן די פיס אבער ווען איינעם קומט ארויס ווייס פון צווישן די פיס דארף ער גראד לויפן צו א דאקטער אדער קען זיין די האר איז אים ווייס. דעמאלטס נאכדעם ווען איצעלע פימפ האט מיך געלייגט אין חרם זאגט ער מנחם דו ביסט פיניש דו דרייסט דיך דא אבער דו ביסט פיניש האב איך אים געזאגט איצא קודם וועסטו גיין נאכדעם וועלן אונז רעדן ווער ס'איז פיניש. פארשטיי, סאטמאר האט זיך איינגערעדט, זיי האבן געלייגט א חרם איז יענער פיניש, יענער לאכט פון דיר און ער לאכט פון דיינע רעבעס אויכעט, נישט פונעם הייליגן דברי יואל ווייל איך בין א תלמיד פון אים, אבער די איבעריגע פון בירך משה צו פון אהרן מיט זלמן לייב, שמוציגע חברה. עניוועי, ס'איז דא יעצט נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא א רב פון א בית מדרש, מ'זאגט נאך נישט זיין נאמען, און ס'איז אין ירושלים, די רב איז סיקסטי פאר יערס אולד, ער איז כמעט אזוי אלט ווי חזקי טייטלבוים וואס האט געטאטשט די שוועגערין, און מ'האט אים אריינגעפירט יעצט פאר חקירות, ווייל ער איז די רב פון די קהילה, און ער איז אויך, ער וואוינט אין ירושלים, אין די שול איז ער רב. בקיצור. למעשה איז אזוי, איז דער רב, ער האט אן אייגענע שול, איך ווייס נישט א אייגענע, ער איז א רב פון א שול, און ער איז א רב פון א געגנט, און ער הייסט א חשוב'ע רב. יעצט אין די יאר פון טווענטי פארטין ביז די יאר טווענטי עיטין, דאס מיינט תיו שין עיין דלת ביז תיו שין עיין חית, האט ער נעבעך געפאטשקעט מיט צוויי יונגלעך און צוויי מיידלעך וואס מען ווייסט. די יונגלעך זענען געווען פון אכט און עלף יאר, און די מיידלעך זענען געווען ניין און צוועלף יאר. מען זאגט אז א מיידל איז קלוגער פון א יונגל, וועגן דעם האט ער געוויסט צו נעמען ביי די מיידלעך אביסל עלטערע. עניוועי, איינמאל איז געקומען א מיידל און ער האט געזאגט ער דארף צו ער דארף האבן העלפ, האט זי געזאגט יא, האט ער זי אריינגעפירט צו זיך אין אפיס און ער האט געטון מיט איר מעשים אשר לא יעשו, פונקטליך וואס טארן זיי דאך נישט שרייבן ווייל ס'איז דאך נאך פארן משפט, אבער זיי זאגן אז ס'איז קעגן דעם אידישן געזעץ, קעגן די. די געזעץ פון די רעגירונג און אויך קעגן מענטשליכקייט, אנבעליוועבל, נאכדעם איז ער געגאנגען נאכאמאל ער האט איר גערופן אז זי זאל קומען צו אים אהיים, האט זי דאך מורא געהאט אז מען וועט הערן אז מען וועט זעהן זי גייט, האט ער איר געזאגט דארפסט דיך נישט זארגן קיינער איז נישט ביי מיר אינדערהיים, און ער האט ווידער געטון וואס מען טאר נישט און האט איר געגעבן צוואנציג שקל זאל זיך קויפן צוויי אייזקרים, איר הערט וויפיל ווערט אייער טאכטער איז? ענד איטס גוד פאר יו, כ'האב הנאה, ביקאוז יו רילי, די מאמעס האבן מיטגעהאלפן, זיי האבן געזאגט מען קען גיין העלפן דעם רב. פארוואס הערט עטס נישט אויס מיין האטליין? דער רב איז דער זעלבער חזר ווי דער נידריגסטער גוי אין די גאס. ער האט די זעלבע תאווה. ער טרייט נאר צו ארבעטן ווען נישט וואלט געווען אן אומגליק. בקיצור, איינע פון די אינגלעך האט ער געזאגט ער זאל אים העלפן אין בית מדרש אוועקפאקן די ספרים מיט אנדערע זאכן, און ער פלעגט מיט אים טון מעשים אשר לא יעשו, און ער האט אים אויך געזאגט, ער האט אים געהאלטן אין די שויס, און ער האט געזאגט פארן יונגל אז ער וועט זאגן משניות אויסעווענדיג, איך וועל דיך פארהערן. און האט אים אריינגעזעצט אין די שויס, ס'איז געווען איינער ווו מיר איז געווען אריינגעשטעלט אין באבוב, פלעגט ער אויך אזוי טון, ער האט געלערנט מיט די יונגלעך משניות אין חדר, און ער האט געשפילט זיך מיט זיי אין ערבה, און נאכדעם איז ער זיך געגאנגען וואשן די הענט ווייל ער האט דאך אנגערירט א ערבה, עניוועי, דער רב האט די זעלבע געטון, ער האט זיך געשפילט מיט די קינדער נעבעך, ס'איז א רחמנות, און נאכדעם איז ער געגאנגען ער האט אים נאך געגעבן אפאר שקל ער זאל זיך קויפן אביסל אייזקרים, און נאכאמאל, איר זעט וויפיל אייער קינד איז ווערד ביים רב? צען שקל, צוואנציג שקל, איז במילא זאלט איר וויסן איין זאך, איך לערן ענק די גאנצע צייט, איך זאג ענק דער רב איז דער זעלבער בעל תאווה ווי דו און ווי איך, דער הייליגער ראפשיצער רב האט געזאגט ער דארף האבן א גבאי, ער האט געהאט א גבאי, ער האט געהייסן א בהמה האט מען אים גערופן, זאגט ער ער דארף האבן אזא גבאי ווייל טאמער נישט איך וואלט ענק נישט געוואלט זאגן וואס דער בעל דבר פארקויפט מיר וואס איך זאל אלץ אפטון, איז למעשה דאס איז וואס עס איז, דער ראפשיצער רב איז געווען א ריעליסטישער מענטש, ער האט אויסגעזאגט דעם אמת, עניוועי. זאלסט וויסן נאכאמאל, דא האבן די עלטערן מסכים געווען ער זאל גיין העלפן דעם רב, ווייל זיי האבן געמיינט אז דאס איז ערנסטע זאכן. עטס האמיר געהאט אזא איינעם אין בארא פארק אויכעט, עטס געדענקטס אז א בעלזער איז געווען א בעלזער וואס האט אראפגערופן אין איין שעה דריי בחורים, דריי יונגלעך, אויב עטס געדענקטס דעם נאמען, ער האט געהייסן מענדל דייטש, שטעל דיר פאר וואס ער האט געטון אין א בית מדרש, ער האט געזאגט מען זאל אים העלפן מיט די ספרים, וועגן דעם זאג איך אייביג אז טאמער איינער בעט זאלסט העלפן, זאלסט אים זאגן סארי איך קען דיר נישט העלפן. ווייל מען טאר היינט נישט העלפן. איך פאר יעצט מיט די באסעס זייער אסאך, כ'בין ביזי דא מיט א מקווה דארט מיט א מקווה, היינט אויכעט קומט א בחור'ל און שטעלט זיך אויף ווייל די באסעס זענען מורא'דיג געפאקט, האב איך אויך געזאגט פארן בחור אין באס, טו מיר א טובה שטעל דיך נישט אויף פאר אן אלטן איד, דו האסט נישט קיין שום רעכט דאס צו טון, ווייל בסוף כל סוף דו זיצסט דאך שיין אין דיין בענקל און קיינער שטופט דיך נישט. ווען דו עסט דיך אויפשטעלן עט אנהייבן א מיידל זיך צו שטופן מימיני מיכאל משמאלי גבריאל, די באס עט מאכן א שארט סטאפ, זי עט ארויפפאלן אויף דיר, דו עסט ארויפפאלן אויף איר, מען טאר זיך נישט אויפשטעלן פאר קיינעם, דו זיצסט, זיץ סטעישענערי, און די גאנצע באס, די גאנצע באס האט זיך אויסגעדרייט און געקוקט, אבער קיינער האט נישט געזאגט איך בין נישט גערעכט, ווייל איך האב יעדן אין דר'ערד, איך זאג מיין מיינונג הויעך, איינער זאגט מיר, איך האב מיך געוואונדערט איר זאלט זאגן אזוי הויעך ברבים אזא סטעיטמענט, זאג איך עה פאר וועם האב איך מורא, איך האב נישט מורא פאר קיינעם. ווילסט מיך אריין פירן צו משמרת הצניעות? זיי מורא פאר מיר! עניוועי, איז וויל איך ענק זאגן, מען דארף אנזאגן די קינדער די אלע זאכן וואס אברהם אבינו האט געטון, ער האט געהאט אויף פיר זייטן א טויער, ער האט אריין גערופן געסט און ער איז נאכגעלאפן, דאס איז זייער גוט געווען דעמאלטס, היינט טאר מען דאס נישט פרעקטיסן, און אויסער דעם אברהם אבינו האט געהאט פיר טירן פון אלע זייטן, און ס'איז געווען דארט א בוים, דער זוהר זאגט אז דער בוים האט זיך אראפגעבויגן. קודם האט מען געמוזט גיין אין מקווה, און טאמער אז די בוים האט זיך אראפגעבויגן איז עס א סימן ער האט זיך אפגעלאזט פון אלע עבודה זרות, האט מען אים אריינגעלאזט צו אברהם אבינו, ס'איז נישט אזוי פשוט געווען געלאפן כאפן מציאות אין די גאס, נישט אזוי פשוט געווען, סא דאס וויל איך ענק זאגן, זאלסט וויסן קלאר, דו ברענגסט אריין א פרעמדן אין שטוב, וועסט אויסזען אזוי ווי לוט, סוף וועסטו זאגן, נעם מיינע טעכטער און וואוין מיט זיי, ביקאוז יו וויל העוו נאו טשויס, איך זאג ענק נאכאמאל, די אלע מצוות. איז געווען אמאל, אזוי ווי ס'האט נישט דא קיין בית המקדש און ס'איז נישט דא קיין עולה חטאת און שלמים איז נישט דא די אלע מצוות, דו פארסט אין א באס און דו זיצסט דיר באקוועם קומסטו נישט אן צו קיין נגיעות, טאמער שטייסטו און די באס ווארפט זיך און ביי אן אראפגאנג און ביי אן ארויפגאנג ביי די טיר באמפט מען אין דיר אריין איז עס קיין שום מצוה נישט. בקיצור דאס האט אנגעהאלטן זייער א לאנגע צייט.

הערסט? דאס איז א גוטער ווארט. עניוועי, בקיצור איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט אז זי זאל קיינעם נישט פארציילן, און ער האט איר געזאגט דו עסט מיר קומען העלפן אלץ אין שול, און ער פלעגט צושפארן די טיר פון זיין אפיס, און ער האט געשטופט אין איר לאך אריין, געשטופט אין איר פיסק, וואטעווער הי דיד, עפטערווארדס שטייט נישט ארויס פונקטליך ווייל עס דארף שוין נישט שטיין, נאכדעם האט ער איר געבעטן זי זאל קיינמאל נישט פארציילן פאר אירע עלטערן. איינמאל האט ער איר אנגעכאפט. כאטשיג זי האט נישט געוואלט האט ער איר גערעיפט און געזאגט דא האסט אסאך געלט און ער האט איר געפלאגט און געטוהן און ער האט געזאגט אז איך בעט דיך זאלסט קיינמאל נישט אויסזאגן קיינעם פון וואו דו באקומסט געלט פון מיר. עניוועי מען האט שוין געזעהן אז ס'טויג נישט און מען האט אנגעהויבן נאכצוקוקן דעם רב און מען האט געזעהן מען האט אנגעהויבן צו קלאפן אויף זיין אפיס מען האט געבעטן העלפ פון אים מען האט געוואלט זעהן וואס ער טוט און משך די צייט האט ער ווייטער נאך אנגעהאלטן מיט די מנוולות, אבער מען האט אים שוין נאכגעקוקט נאר ער האט נישט געוואוסט. דאס איז דאך דער פראבלעם, מיטן אייבערשטן איז אויך דער פראבלעם, ער איז א מאריך אף, אבער ער גייט דיר נישט זאגן ווען ס'וועט קומען די גובה דיליה, וועגן דעם שטייט שוב יום אחד לפני מיתתך, ווייל דו ווייסט נישט ווען ס'וועט זיין די ל מיתתך. איך האב געזען נאך א טייטש אויך, איך מיין ס'איז פון מדרש שמואל, איך בין נישט זיכער, פארוואס שטייט שוב יום אחד לפני מיתתך, שוב ביום מיתתך זאגט ער אינעם טאג וואס א מענטש שטארבט איז שוין אוועקגעגאנגען פון אים די אלע כוחות הנפש, זעהט שוין העכערע זאכן און ס'העלפט שוין נישט אז ער טוט תשובה, ס'מוז זיין דווקא יום אחד לפני מיתתך, עניוועי מ'האט שוין געזעהן אז ס'טויג נישט און מ'איז געגאנגען און מ'האט אנגעהויבן צו רודף'ן דעם רב און מ'האט אים שוין איינגעזעצט, יעצט איז דאך אן אלטער זעכציג פיר און זעכציג יעריגער קאקער, אבער מ'האט אים געלאזט א מעצר בית ביי זיין זון אין טבריה וואס ער איז אויכעט א רב דארט, שטעל דיר פאר וואס דאס הייסט, אזוי שטייט אין די גמרא, ווען ער איז א תלמיד חכם, זיין זון זיין אייניקל שוב אינה פוסקת לעולם אז דער זיידע איז א חזיר און דער זון איז אין טבריה אויך א חזיר און ס'וועט זיין נאך א דור איז שוב אינה פוסקת לעולם עניוועי מ'האט אים ארויסגעלאזט אויף פופציג טויזנט ש"ח שקל אויך נאך פינף טויזנט און מ'האט אים אנגעזאגט ער מוז בלייבן אינדערהיים ער טאר נישט ארויסגיין ביז נאך די אלע חקירות ווייל מ'זאל נישט טרעפן איינעם מ'זאל סטראשען דו ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט אלטע סאקמערע קאקמערע מנוולות און פארטיג. יעצט סאיז דא א מוראדיגע שיינע ווידעא וועגן דעם איך האלט די רבנים וואס זיי זאגן מען זאל נישט לייגן ווידעאס מען זאל זיי האבן אין דר'ערד מוראדיגע שיינע ווידעא ווי א בחור א ליטווישער בן תורה וואקט נאך נאך א מיידל און ער מאכט זיך ווי ער וואקט אראפ די סטעפס און ווי זי האט געפענט די הויז די טיר פון איר הויז האט ער איר געוואלט רעיפן און די סאיז אזוי קלאר איך בין דא פון ווען, איך האב אנגעקאלט די פאליס, פארוואס טוט מען גארנישט, זאגן זיי, ראביי ראזענבערג זיץ רואיג, אונז גיימער אים טרעפן, מען האט איבערגעדרייט די מדינה, מען האט אים געטראפן, ער איז גאר א בן תורה, ער לערנט אין א ישיבה, מארגן וועט ער אויסגיין מיט א מיידעלע, דא וועט ער אפרעיפן א קינד, ער וועט אויסגיין מיט א אידישע טאכטער, און היל בי אל מעסט אפ ארעדי, סא האט מען אים געכאפט ברוך השם, און דאס איז זייער גוט, ס'איז מורא'דיג, יעצט מען האט אים געכאפט. היינט בפרי, יעצט, זעה איך בעטן אז מען זאל בעטן מתפלל גאון ירושלים ווייל ער איז זייער קראנק, איז ווער איז דער גאון ירושלים וואס ער איז זייער קראנק? פון ישיבה ארץ צבי, ער הייסט מענדל אטיק, איך ווייס ס'איז דא צוויי ברידער, איך זעה איינער הייסט מענדל און דער אנדערע אנדרע, איך ווייס נישט פונקטליך וועלכער ס'איז וועלכער, איך ווייס נישט וועלכער דער עכטער שייגעץ איז, ער צו זיין ברידער. צענדליגע מענטשן זענען געקומען, מען האט אים געגעבן גרויס געלט, מען האט אים געבעטן דו זאל ארייננעמען, ער האט נישט געוואלט ארייננעמען נאר פאר גרויס געלט, יעצט ער קען נישט אטעמען, ער זאל פייגערן, ער האט גענוג בחורים דערהארגעט, דאס אונז ווייס מען, ער האט עפעס א זין נאך אים אטיג, ער ער האט געוואלט איך זאל אים העלפן אז מען זאל נישט אריינעמען אין איידא חרדית מאיר סיראטה, זאג איך אים הער אויס איך האב מיט די איידא גארנישט, נעם אים יא אריין נעם אים נישט אריין, זאג איך אים יעצט ווילסטו מען זאל דיר העלפן, איך בין געקומען דא עטליכע מאל מיט בחורים איך האב זיי געוואלט איינשרייבן האסטו נישט געוואלט, סא האב איך דיך אויך אין בוידעם, עניוועי. ער זאל האבן א רפואה שלמה אדער ער זאל פייגערן, הו קעירס? ס'איז א תלמיד פון חזון איש און פון בריסקער רב, אבער דאס האט ער נישט געלערנט אז דער חזון איש האט נישט געלאזט קיינעם ארויסווארפן. שוין, סאו האמיר שוין צוביסלעך אלעס וואס איז וויכטיג. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. יעצט איז דא נאך נייעס, די נייעס איז אז מען האט איינגעזעצט צוויי חברה דא אין ירושלים ווייל זיי האבן געוואקסן זייערע אייגענע בשמים, קנאביס, מען האט זיי געכאפט הייסערהייט, זיי האבן געהאט זעקס און זעכציק אנגעוואקסענע עציץ נקוב צו עציץ שאינו נקוב, און דאס איז אין בית שמש, און זיי האבן עס געקענט באהאלטן, ווייל ס'א פלאץ ווי מען בויעט דארטן. אבער מען האט אלעס געטראפן, די בלשים האבן אלעס געטראפן. יעצט איז דא א קאנוויקטעד ניאו נאצי, ער זאגט אז ער איז געווען אמאל א ישיבה בחור, און איך וועל עס ענק מסביר זיין פארוואס, זייער פשוט, ווייל אין א ישיבה זוכט מען נישט זאלסט קענען לערנען, זאלסט לערנען, מען זוכט אז דער גאט, דער וואס הייסט דער ראש ישיבה, יעדער זאל זיך בוקן צו דעם, דאס אלעס, דעיר נאט לוקינג פאר עניטינג מאר דען דעט. און אז ער האט געזען אזא מין קאראפשען איז ער געווארן א ניאו נאצי, ס'איז זייער שיין, אזוי האבן מיר זיך אויפגעפירט, וואט א שעים. נאכדעם איז דא אזוי, ס'איז דא צוויי גרויסע צדיקי הדור, איינער הייסט ר' קלמן יעגער און דער אנדערער הייסט חיים משה דייטש, זיי ביידע האבן געוואוט פאר א ביל אז אויב ס'איז דא איין בית הכסא אין אן עסטעבלישמענט, דארף מען דארט אויפשרייבן אויף די וואנט מיט א טאוועל אז דא מעגן גיין טרענסדזשענדער, און אויכעט אזאלעכע מענטשן וואס האבן נאך נישט דיסיידעט צו ער איז א זכר צו ער איז א נקבה. איי צו וואס פעלט עס אויס? איז דאס איז געמאכט אז מען זאל מאכן פראפעגאנדע פאר די טרענסדזשענדער. און דעם געזעץ האט מען ארויסגעגעבן אין ניו יארק סיטי, און די צוויי שקצים וואס חסידישע מוסדות האבן זיי געבעקט, און מ'האט געזאגט פאר די רבנים אז זיי זענען מנוולים, אבער איינער האט אנגעטון א בעקיטשע צו די וואלן, האבן זיי די רבנים געבעקט. שעים אן דעם. די זעלבע טענה איך, מ'האט דא אין ירושלים געוואוט פאר א פרומען, פאר מעיאר, פארן ראש העיר ווי ס'הייסט דא, און אלע רבנים האבן איינגעלייגט כוחות אז מ'זאל אים דורכשטופן, און מ'האט אים ברוך השם דורכגעשטופט. ער הייסט אבוטאל און ער סופאוזינגלי וועט ער רעפרעזענטן דאס אידישקייט און איך וואלט געוואלט זעהן ווען מען וועט מאכן א מצעד הגאווה און ער וועט מוזן אונטערשרייבן איך וואלט געוואלט זעהן צו ער וועט נישט גיין. איז עס א מורא'דיגע פראבלעם. א איד דארף זיך נישט מישן אין די אלע זאכן אבער ער האט געווינען און ס'גייט זיין א חורבן. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך. דער קוממיות'ער רב הער חברה'מאן, מען האט יעצט גע'גנב'עט און עפעס פון זיין הויז. פונעם רב'ס הויז און מ'איז געגאנגען צו די פאליס מען האט איינגעגעבן אויף די גניבה, פרעג איך א שאלה, דער פעדעפייל שמשון וואלצער וואס ער האט מאנס געווען יונגלעך און מיידלעך אסאך יארן און קינדער אויכעט, אויף אים האט דער פריעריגער קוממיות'ער רב געזאגט ער זאל פוילן אין קבר, מנחם מענדל האט ער געהייסן. נישט ר' בנימין האט ער געזאגט אז מען טאר נישט גיין צו די פאליס, מען טאר נישט איינזעצן קיין מענטש. אינטערעסאנט ווען ס'קומט צו זייער אייגענע פליגל מעג מען שוין אלעס. דאס איז די מורא'דיגע פראבלעם וואס איז דא. יעצט מ'האט געלאזט א קינד פון צוויי יאר אין א באס, די באס דרייווער מוז גיין ביז צו די בעק און ארויפשטעלן א צעטל אז דעם באס האט מען שוין בודק געווען פאר שלאפענדיגע קינדער און מ'האט אים גראד אויפגעפיקט, מ'האט אים איינגעזעצט. און די זעלבע גייט זיין מיט סאטמארע קאקמארע דרייווערס. ס'איז מער נישט דא קיין פריווילידזשד קעריקטערס, דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען. אז עס וויל זוכט'ס ענק נישט קיין דזשאב צו זיין א באס דרייווער. יעצט איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא עלטערן וואס האבן אנגעמאכט עלף קינדער, כ'מיין זיי האבן דאך געזען אז זייער מערידזש סטינקס וואס האסט אנגעמאכט עלף קינדער, און ס'איז געווארן א גאנצע מ'האט זיי אויפגעפיקט אים מיט זיין ווייב, און ס'טוט זיך דא אז יארן לאנג זענען זיי שוין מאנס סעקשועלי, פיזיש און נפשית'דיג, די אלע עלף קינדער, און במילא איז געווארן יענער חושך, זיי פלעגן געבן די קינדער שלעק, זיי האבן נישט געגעבן צו עסן, עפעס דא רעדט מען פון איינע פון די שווערסטע געשעענישן וואס איז געשען פאר קינדער, ס'איז נישט צום גלייבן. אבער אונז האבן מיר פאר יעדן, ס'קומט אפרים שטערן'ס ברודער, און אפרים שטערן אליינס דאכט זיך מיר קומט און עס נעמט צאם געלט נישט דא פאר פסח צו עסן און מ'נעמט צאם צוויי דריי מיליאן דאלער פאר חלוקה און מען לייגט עס אריין אין די טאש. יעצט דער הויפט פון די פאליס האט געזאגט דא רעדט מען פון די איינציגסטע פון די שווערסטע קעיסעס וואס משטרת ישראל האט נאך געהאט פון ווען זיי עקזיסטירן און שוין דאס איז עס און ס'טוט זיך די חקירה פון חוץ לארץ אויכעט ווייל זיי האבן ארום געפארן זיי האבן געוואוינט דא זיי האבן געוואוינט דארט די אינטערפאל איז געווען פארמישט ס'איז אנבעליוועבל. און ס'איז דא א מיידעלע וואס זי איז זיבעצן א האלב, מ'האט מיט איר געטון אלע עבירות וואס מ'האט נאר געמעגט טון. יעצט די מאמע האט זיך אויסגעדרייט ווען מ'האט געכאפט דעם פיקטשער. א דר'ערד ליגער וואס זי איז. עניוועי, מ'רעדט דא פון פיר און פערציג יעריגע מענטשן. ס'איז נישט ס'נישט ווייסט חברה וואס וואס זענען ווי מ'זאגט יונג. מ'רעדט שוין פון מענטשן וואס. ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, יעצט מיר גיין צום שטיקל. דאס איז נאר געווען צוגעלייגט וויכטיגע זאכן. כ'האב געוואלט זאגן אז דאס וואס דער עולם זעהט אז דער האטליין איז ברוך השם א סוקסעס, און איך זאג גוטע זאכן און איך זאג זאכן וואס איז וויכטיג, דאס האט גארנישט צו טון מיט דעם ווייל איך האב נישט וואס צו טון מיט די צייט, ס'האט צו טון איך לייג אריין כוחות עצומות אז איך זאל דורכברעכן אלע זאכן וואס מען דארף קענען, און איך האב דורכגעמאכט אסאך קורסעס, און אונז זעמיר צוגעקומען צו א געוויסע פונקט. געפרעגט. לאמיר זאגן אז א טאטע מאכט חתונה א קינד, און די שידוך ליידער ארבעט זיך נישט אויס. איז א אינטערעסאנטע זאך, וואס איז געשען? ווייל די כלה האט זיך ארומגעדרייט זיבן מאל ווערסטו שוין נארמאל? דעמט איז שוין גארנישט אז טאמער מ'האט זיך גע'גט. די תירוץ איז אז אויב די טאטע האט געצווינגען דאס קינד חתונה צו האבן, אדער די ברודער און שוועסטער האבן געזאגט מוזט שוין חתונה האבן ווייל דו האלטסט אויף א טשו טשו טרעין, דעמאלטס ווערט זי פונקט אזוי דיסטורבד מענטעלי פונקט אזוי ווי א רעיפ. ס'איז גארנישט קיין חילוק צווישן דעם און צווישן א רעיפ, ווייל וויבאלד ס'איז דאך נישט געווען א רעיפ, זי האט דאך געוואלט, זי האט מסכים געווען, זיי זענען געשטאנען אונטער די חופה מיט ליבשאפט, אהבה, אחווה, שלום ורעות, איז במילא אז ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט איז נישט די פשט די סעקשועל פארט האט זיך נישט אויסגעארבעט, ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט מיט דעם מענטש, און שי איז מאר דען העפי טו געט אוט אוו איט זי זאל זיך טרעפן בעסערס. דאס איז זייער וויכטיג אז מ'זאל פארשטיין און וועגן דעם טאר מען נישט צווינגען א קינד חתונה צו האבן, מ'טאר נישט צווינגען אזוי ווי מ'טוט ביי אונז דער טאטע געט א זאג אה ווי קען זיין דער שידוך א גוטער שידוך אה איז דאך נישט דא קיין געלט זאגט מען יא אונז עמיר אלעס אויסצאלן פארקויפט מען די טאכטער פאר איין נאכט וואס יעדער גייט שטיין אונטער די חופה און נאכדעם גייט מען געבן א גוטן סאפער און נאכדעם גייט יעדער אריין גיין אין טוילעט און גייט עס מאכן גדולים דערפון אויף דעם פארקויפסטו דיינס א קינד טינק אוו וואט יור דואינג. יעצט איך האב גערעדט מיט אסאך פרויען זיי האבן זיך געגעט פרעג איך האו דאס איט פיל אז דו ביסט יעצט געגעט? איז עטליכע פרויען האבן געזאגט ליסן איך האב נישט געוואלט דעם שידוך, איי טאוט איטס נאט פאר מי, מיי פאדער האט מיך צוגעשטופט, איז עס נישט געווען קאנסענט, און יעצט אז מ'האט זיך געגעט, איי פיל לייק איי וואס רעיפט, און נישט נאר דאס, ווען איך האב נאך געוואוינט מיט מיין פעלדער איי וואס בינג רעיפט עווערי דעי, און דאס איז וואס עלטערן דארפן אנהייבן צו פארשטיין, זאלסט דיך נישט שפילן מיט די יוגנט, מיט זייער לעבן, נישט וועגן דעם האט זיי דיר דער אייבערשטער געגעבן און דו האסט זיך געפלאגט זיי אויפצוכאווען. יעצט, דער מהראש האט געהאט אזא זאך, דער רמ א ברענגט אז טאמער ס'איז דאך א מצוה צו חתונה האבן, דארף מען עס טוהן פונקטליך ווען ס'ווערט דער חיוב, ביי די דרײַצן יאר זאל מען שוין גיין חתונה האבן, האט ער גענומען יונגלעך און מיידלעך, יונגלעך ביי די דרײַצן, מיידלעך ביי די צוועלף, זיי באקומען שוין א פיריעד, און ער האט זיי חתונה געמאכט, ער האט געזאגט ס'איז א מצוה מן המובחר, אזוי זאגט דער לשון פונעם רמ א, באט ליטל דיד יו נאו אז היינט איז נישט דא די אלע זאכן, זענען נאך בעיביס. איך דענק איך האב געמאכט די מקווה פאר מהראש אין יבניאל, האט דעמאלטס חתונה געהאט א יונגל מיט א מיידל, און אירס א פרענד אויכעט א נאך א יונגל מיט א מיידל, און ביינאכט, זיי זענען דאך געווען סקול פרענדס, די זענען געווען חברים פון די תלמוד תורה און פון די ישיבה, איז ביינאכט, זיי האבן געוואוינט איינער לעבן אנדערן, פלעגן זיי זיך טוישן די ווייבער, ביז דער מהראש איז געוואויר געווארן, און ער האט זיי געלאזט רופן, האט זיי געזאגט מוסר היתכן אהער מיט אהין, האבן זיי געזאגט. מהראש, אונז זעמער פרענדס פון די ישיבה, פון תלמוד תורה, און די מיידלעך האבן געזאגט אונז זעמער פרענדס פון די סקול, סאו ווי דידנט סי דעט דער איז עניטינג ראנג וויט איט, יעצט אז דו זאגסט אונז איז אנדערש, אבער דעמאלטס איז שוין געווען פראבלעמען ווייל מען האט זיך שוין געמוזט גט'ן אויכעט. יעצט, דער מהראש האט געהאלטן צוויי זאכן, מען זאל חתונה האבן יונג, און מען זאל פארן אויף אומאן, דאס איז געווען ביי אים ממש אזוי ווי ס'וואלט ווען געקומען מסיני. יעצט איך האלט אין איין מסביר זיין, און איך זאג עס פאר זייער משפיע אויכעט יואלי ראוט, דאס אז מען זאל חתונה מאכן יונג דאס איז א דיזעסטער, יעצט ליידער האט זיך געגעט א פרוי א יעצט חתונה געהאט זעכצן יאר אלט צוויי בעיביס, און זיי האבן זיך געגעט פון יואלי'ס מענטשן, זי, איר מאמע, מיט איר טאטן אלס פון יואלי'ס מענטשן, יעצט איך בין נישט ברוגז זיין פון יואלי'ס מענטשן אבער די מיידל נידס נאו העלפ, רייט? און ווער וועט איר נעמען? און פארוואס זאלסט דו וועלן היינט גיין חתונה האבן? געווענטליך א גרושה, שי סיטס פאר יערס און יערס. איטס א הונדרעט פערסענט מיסטעיק. און איך טריי זיי מסביר צו זיין. יעצט קומען זיי ארויס, א עלטערן וואס די קינדער האבן זיך חתונה געהאט ביי די זעכצן, זיך יעצט געגעט דריי חדשים שפעטער, קומט יעדער איינער ארויס, יא ביסט גערעכט. און די צווייטע זאך איז דאס וואס מען טוט, אז מען נעמט און מען זאגט די חברה זאל פארן אויף אומאן. איך הער זאגן, און איך ווייס נישט צו ס'אמת, אז ר' יואל ראוט זאגט עס שוין נישט. ער האט געזאגט איינעם פאר ראש השנה, איך קען עס נישט זאגן, ווייל אז יענע בחורים וועלן פארן אויף אומאן, און מ'וועט מיר קומען דערציילן אז זיי האבן געזינדיגט א גאנצע נאכט, אזוי ווי עס זענען געקומען אמאל בחורים און דערציילט פאר מוהרא"ש, יא וועמענס אחריות איז דאס? איינער נעמט דאך אחריות אויף די ווערטער. איז במילא איז דארף מען דאס אויסלאזן. מען מעג אויסלאזן א קלייניקייט, און. חוץ פון דעם האלט איך דאס האט געטון א טיכטיגער חברה מאן וואס ער האט געזען אז דאס חסידות צופאלט, רבי נחמן אליין האט געזאגט ווען נישט די ליקוטי מוהר"ן וואס רבי נתן האט געשריבן וואלט פון אונז געבליבן אביסל שמות און שוין, איז דארף מען דאס זען צו טון אז מען זאל אפהאקן די צוויי משוגענע זאכן, נישט דאס אז מען זאל פארן אויף אומאן, יעדער בחור זאל פארן אויף אומאן און אפילו אינגעלייט, און נישט דאס אז מען זאל חתונה האבן יונג, די טעג זענען פאריבער. יעצט איך האלט אינאיין מסביר זיין אז דער טעם פארוואס משיח קומט נישט איז נישט וועגן די אלע זאכן וואס מ'האט ענק איינגערעדט, ציונות, די מדינה, דאס איז אלץ נארישקייטן, אונז האבן מיר א מורא'דיגן פראבלעם, בין אדם לחבירו זעמיר אונז אין דער ערד, אז א איד האט א קינד און דאס קינד איז נעבעך נישט געזונט, כאפט מען א גוטן שידוך און מ'מאכט אים חתונה, מ'דערציילט אפילו נישט. דער בערג'ער דער וואס איז אראפגעשפרינגען פונעם האטעל אין בארא פארק האט געהאט דעם זעלבן פראבלעם, ער האט געהאט א מורא'דיגן פראבלעם אז מ'האט אים גערעיפט, יעצט, ס'איז, ער האט געזאגט אז ברוך מרדכי האט אים גערעיפט, אבער ער האט אויך געזאגט אז זיין טאטע האט אים גערעיפט, נאר זיין טאטע האט עס געוואלט שטיל מאכן האט ער געזאגט מיין סאן, די חפץ חיים מענטשן מאכן אים צו לייגן תפילין. אונז ווייס מיר אז ער האט געסטראשעט דאס ווייבל, אזוי ווי זי דארף האבן חליצה, זי האט עס קיינמאל נישט באקומען, אויב זי וועט רעדן צו די צייטונגען האט זי געטשענדזשט, האט זי אויפגעהערט צו זאגן, און מ'איז געגאנגען מ'האט חתונה געמאכט. איז געגאנגען דאס ווייבל, זי האט געזען ער דארף נישט קיין ווייב, ער דארף נישט, פרעגט זי אים וואס פארוואס דארפסטו נישט קיין ווייב, האט ער געזאגט איך בין מיד, חתונה צו מארגן האט ער אויך נישט געברויכט, האט זי האט צו אים געזאגט ליסן טעל מי די טרוט, האט ער געזאגט כ'וועל דיר זאגן די אמת, כ'בין געווען מאלעסטעד און איי דאנט ניד א ווייף, כ'האב מורא צוצוגיין צו א ווייב, האט זי אים געשריגן אויף וואס האסטו מיך פארפירט, איך בין דאך א פיינע אידישע טאכטער וואי דיד יו דא דיס, זאגט ער דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן דו ביסט גערעכט, און ער איז געגאנגען צו די ווינדאו און הי דזשאמפט, שוין. און דעם מיינט ער האט ער געטוהן א חכמה, און די זעלבע אויכעט מיט דעם יואלי ראוד מיט דעם מהראש, חתונה מאכן בעיביס, די הארגעסט אוועק גאנצעטע משפחות מיט דעם, וויי דו ווי דו דיס, און דאס פארן אויף אומאן די גרעסטע חורבן וואס ס'איז דא, איך האלט אז ס'געווען א קלוגער איד, ער האט געזעהן אז ס'וועט נישט איבער בלייבן גארנישט פון חסידות, האט ער זיך מיישב געווען, האט ער ארויסגעלאזט סטעיטמענטס, די רבי האט געזאגט און די רבי האט געזאגט און די רבי האט געזאגט, און שוין. עס מוז נישט זיין אז ס'איז דא איין ווארט אמת אין די אלע זאכן, ס'איז דא פון ר' נתן אליינס און ר' נחמן ברענגט אין ליקוטי מוהרן, די רבי האט גערעדט וועגן ציון מיט די אלע זאכן קברי צדיקים, און וועגן ראש השנה, און ר' נתן האט עפעס געפרעגט זאגט ער וסי לא אמר לי מידי ער האט מיר גארנישט געזאגט, סאו קענסט צולייגן וואס דו ווילסט דארטן, קענסט זאגן אז די רבי האט געזאגט נביאות ס'וועט פארן א פליגער און אויף פשפי קלדיים מיט ניריטאס, ניין די רבי האט עס קיינמאל נישט געזאגט, יעצט אפאר וואכן צוריק האט חתונה געהאט אפאר פאלק, פרוי א מאן מיט א פרוי און סגייט דורך א וואך צוויי און זיי רירן זיך נישט אן פרעגט די פרוי די מאן זאג מיר דו ביסט סופערמען וויאזוי קענסטו דאס באווייזן האט ער געזאגט כ'וועל דיר זאגן די אמת איך בין געווען מאלעסטעד האט זי געזאגט און פארוואס האסטו חתונה געהאט האט ער געזאגט דארפסט דיך נישט זארגן צו מיר גיין פאר העלפ אינאיינעם האט זי געזאגט נאו וועי אז דו ווילסט גיין פאר העלפ מוזטו גיין אליינס און לאז מיך ארויס יעצט נארמאלערווייז דארף מען ארויס זאגן יענעם ליסן איך האב א פראבלעם. און דו מוזט נישט זאגן, דו קענסט זאגן איך וויל נישט דעם שידוך, טאמער יענער פרעגט דיך צו דו האסט א פראבלעם, און טאמער איז דא צוויי מענטשן וואס האבן פראבלעם, זיי קענען זיך האלטן זייער גוט אין פריידן, דער איז נאו פראבלעם וויט דעט, יעדער ווייסט ער האט א מיינוס און מען ארבעט דערמיט, יעצט ס'איז אבער געקומען א נייע וועלט, דא א ח א פרוי, איך האב ענק שוין געזאגט, א שדכנ'ט פון מאנרא, וואוינט אין מאנרא, זי הייסט מיסיס פישער מיט א מפיק היי, די פינטעלע מפיק היי, שמוציאל האט איר זון מאלעסטעד און איך בין געפארן ביז קרית יואל איר צו העלפן מיט גיין צו די פאליס מיט איר מיט אלעם, און עט די ענד אוו די דעי האט זי קאלעקטעט צוואנציג טויזענט דאלער אונטערן טיש און זי האט מיר געזאגט זי קען גארנישט און זי וויל נישט און דו הער מיט א הין און זי האט א קראנקן זון און זי טראגט אריין שידוכים מיט מאנסי און מאנראו מיט דריי א טריפל. וואס א רשעות איז דאס, אפילו איינס דארף האבן רחמות ס'זאל זיך אויסארבעטן, כל שכן נאך צוויי און כל שכן נאך דריי, איז אנבעליוועבל. יעצט געווענטליך זעהט שוין דער בעל דבר אז ווען ס'ארבעט זיך נישט אויס א שידוך, זאל מען אזוי מאכן אז ס'זאל כאטש זיין איינס אדער צוויי בעיביס, אז די קינדער זאלן אייביג גיין אין דר'ערד, כ'האב אים געזאגט. געהאט. ווייל קינדער פון גע'גט'ע עלטערן דאס איז די ביגעסט פראבלעם וואס איז דא, און מיט יענעמ'ס בלוט שפילט זיך יעדער ארום, נאובאדי קעירס, און וועגן דעם קומט נישט משיח, גארנישט מיט ציונות מיט אלע זאכן פוט אן די סייד. רבי זאגט אז געוויס נאך די קריג האט זיכער געדארפט משיח קומען, און וואו ווער האט אים ארויסגעשטופט? די ציונים. נו וואס איז אבער דא יעצט זיבעציג יאר פארוואס קומט ער נאך אלץ נישט? מיסיס פישער מיט די שדכנים די טוען דאס רישות. יעצט ס'איז דא איינער וואס ער הייסט יואל פארקאש, זיין טאטע איז דער מיט די טליתים, ער האט א זון וואס ער הייסט יעקב הילל פארקאש, כ'ווייס נישט וויפיל יאר ער איז געווען אלט, נאר א בעיבי נאך, פערצן, פופצן, זעכצן, נישט קיין חילוק. איז דא א איד וואס ער הייסט מנחם גאלדשטיין וואס ער האט א שטיף טאכטער? דאס איז דאך די גרעסטע חרבן, די ביי די חברה לייגט מען זיך אן ווייל ס'איז נישט זיין טאכטער, הי דאזענט קעיר, כ'געדענק ס'איז געווען א שידוך פון א מיידל זי האט זיך פארליבט אין איינעם וואס ער איז פיר און דרייסיג שוין געווען גע'גט און געוואוינט מיט אפאר פרענקינעס און ער האט דריי קינדער צו וויפיל האט מען גענומען א מיידל און מ'האט איר אנגעשטופט פארוואס די טאטע האט געזאגט ס'איז נישט מיין טאכטער ווער ס'צאלט באקומט עס עניוועי האט מען גענומען דעם מנחם גאלדשטיין שטיף מיידל און מ'האט זיך חתונה געמאכט. און יעקב הילל האט זיך געגט. נאכנישט איך ווייס זעכצן. איך וויל פרעגן ווער נעמט אחריות אויף די אלע זאכן? און נאכדעם עטס ווייסט אז עס איז קעגן דעם געזעץ, סאו סאו וואס וויל מען דא מאכן זאכן וואס איז שוין לאנג לאנג מען האט עס געשטעלט אויף די בעק בערנער ווייל עס האט זיך נישט אויסגעארבעט? ס'איז א שאנדע וואס ס'גייט פאר יעצט, קודם כל בעיביס פון זעכצן קענען זיך נישט אויסארבעטן, ס'איז נישט מעגליך, און נאכדעם אז טאמער מאכט זיך חלילה אז מען גט זיך, און וואס גייט זיין נאכדעם מיט דעם, זי ווייסט שוין וויאזוי מען קען ארום זוינעווען, און דעי אר אלל ווערי אפסעט וויט דעיר לייף ביי יעדע סאטש טראמא, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, טאמער מאכט זיך נאך א בעיבי צוויי, די קינדער גייען ווערן לתרבות רעות, סאו הו ריעלי טעיקס רעספאנסיביליטי פאר דעם? און נאכדעם ביי זעכצן יאר קען מען נישט חתונה האבן, ס'איז נישט מעגליך, מ'פארשטייט נאכנישט וואס דאס הייסט א פארטנער און א לאוו און די אלע זאכן. און זי מיינט אז דאס איז א סקול פרענד, זי פאנטשט אין אים אריין און זי זאגט אים אריין, איטס סטופיד ווער ס'האט דאס איינגעפירט. יעצט, איך האב געמאכט פאר מוהרא"ש די מקווה, און איך האב נישט קיין מורא געהאט צו זאגן אז ער לעבט אין א מורא'דיגן טעות, ער זאל עס נישט טון, ס'איז געווען דארטן א רב וואס ער האט געהייסן פרענקל, פלעגט ער אים רופן דער סמך מם, און דער פרענקל געווען ווער ס'האט אים געשטערט ער זאל עס נישט טוהן ווייל ס'איז א שטאט און ער איז שטאטס רב און האט נישט געוואלט האבן זאלן זיך דרייען פרעגנענט ווימען און קליינע בעיביס אלעס פון גע'גט'ע עלטערן עניוועי איך האב געמאכט די מקווה געווען א איד אבנר סאלאמי כ'האף ס'א כשר'ע סאלאמי און ער האט מיר אמאל פארציילט אז מקורות זאמעלט דארטן וואסער זיי האבן אזאלעכע פלעסטיק וואס זיי לייגן אויף פלארן זיי זאמלען וואסער אז ס'זאל זיין גענוג, איז ער געגאנגען ער האט גענומען א פייפ, ער האט געוואוסט אז דאס איז א קוואל וואסער, גענומען א פייפ און ער האט עס אריינגעפירט צו די מקווה, ס'איז אן א סוף מיט אלע פראבלעמס, האב איך אים געזאגט אז דאס איז נישט קיין קוואל, דאס איז בסך הכל, דאס איז דא דא פיר פינעף פיס מיט וואסער וואס איז דא אונטער דעם א פלעסטיק וואס מקורות זאמלט עס פונעם רעגן, קיצור דער מהרא"ש האט געהאט א פסול'ע מקווה די גאנצע צייט. שפעטער האב איך געהערט פון זיינע תלמידים, איך האב אים אריינגעזאגט זייער מיאוס אויף דעם כ'מיין הרב נחמן א חסיד האבן אלעס נאר א כשר'ע מקווה זאל נישט זיין, ס'האט אים זייער וויי געטון, און יעדן ערב ראש חודש פלעגט ער עס אויסהערן, און ער פלעגט וויינען דערויף, און איינער פון די תלמידים זאגן אז פאר ער איז אוועק האט ער געהייסן מ'זאל עס אים מיטגעבן אין קבר. דעם טעיפ, איז למעשה דאס וואס זיי טוען דא אז זיי מאכן ביליג חתונות דאס איז די בעסטע זאך, דאס וואס זיי טוען די אלע שמוציגע זאכן, זיי מאכן יונגע בעיביס חתונה דאס איז א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט. יעצט, חתונה האבן קען יעדער, די חכמה איז נישט חתונה צו האבן, די חכמה איז עס זאל זיך האלטן, זאל זיין א קשר של קיימא, זיי זאלן האבן קינדערלעך אינאיינעם און מען זאל זיי חתונה מאכן, נישט כ'האב חתונה געהאט מצוה מן המובחר ביי די דרײַצן, שטעל דיר פאר. יעצט איך וויל מסביר זיין נאכאמאל, מיסיס פישער די שדכן ס'איז דא א מיסיס מארקאוויטש א שדכן, זיי וועלן פון גיהנום נישט ארויסגיין, ווייל זיי שפילן זיך ארום מיט אידישע נשמות, און זיי ברענגען עס אונטער. יעצט איז נאך אזוי, ווען א איד זאגט כ'האב מיך נאכגעפרעגט איך וויל נישט דעם שידוך הייבט מען אן צו מוטשען ווייל יענער האט צוגעזאגט אפאר טויזענט דאלער, ס'איז רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט, איז אנבעליוועבל, ענד דאונט דו איט ביקאוז יו גאנא פעי א העפטי העפטי פרייז. יעצט איך וויל רעדן פון נאך א וויכטיגע זאך. כ'האב געליינט אין א בוך פארוואס ס'איז דא היינט אזויפיל אימאשענעלי דיסטורבד טשילדרען, ווייל זיי וואטשען ווילדע מאוויס, זייער ווילדע מאוויס, מען שיסט גאנס און ס'איז דא וועמפייערס און ס'איז דא אזאלכע משוגענע זאכן וואס עקזיסטירט אפילו נישט, איז ס'איז זייער א נישט קיין גוטע זאך, זיי זאגן אז די בלאד פרעשור גייט ארויף פארן שלאפן ווען מען וואטשט די ווילדע מאוויס, סאך זאכן איז נישט גוט. בקיצור, ליידער האט זיך עס אריינגעכאפט ביי אונז אויך. אמאל איז געווען א שיינע פלעי דא דארט, היינט איז דא אזאלכע פלעיס, איז אזוי מין דיסקאסטינג, ווי קומט עס צו אידישע קינדער? באט יעדער טוט עס, נו מ'מוז קאמפיטן. איינער האט מיר געזאגט ער האט אנגעקאלט איינעם וואס ער מאכט די מאוויס, די פלעיס, און ער האט געזאגט לאז ארויס די פאר זאכן מיט די הריגות מיט די רציחות מיט דעם מיט יענעם, זאגט ער ניין ניין ניין איך מוז קאמפיטן. און נאכדעם קוקן די קינדער דאס צו, און זיי ווערן מענטלי דיסטורבד, אימאשענעלי דיסטורבד, און ווען ס'איז געווען די פראבלעם אין ארץ ישראל ווען די אראבער האבן געפלאצט באסעס, קינדער האבן מורא געהאט צו גיין אין חדר, ס'איז געווען וואס זענען געגאנגען מיט מעסקס ווייל מ'האט מורא געהאט פאר די געז מיט אלעם, ס'איז אנבעליוועבל, און אונז לאזן מיר צו אז מ'זאל עס טון, און מ'רעדט מיט די מוסדות פירערס און זיי זאגן אונז מוז מען דאס טון ווייל ווען נישט קאמפיט מען נישט מיט. איך ווייס מיט וועם. איך בעט דעם עולם הערטס עס אויפצוטון, און טאמער נישט בעט איך די מאמעס און די טאטעס לאזטס נישט ענקערע קינדער גיין צו א אזא פלעי, איטס נאט גאנע דא הים גוד, ענד איטס אלסא נאט גאנע דא פאר די אדער גוד. יעצט שטייט אין של"ה הקדוש אז מען זאל נישט דערשרעקן קינדער מיט טמא'נע בעלי חיים, קודם טאר מען זיי בכלל נישט דערשרעקן און בפרט נישט מיט א טמא'נע בעלי חיים ווייל ס'איז זייער נישט גוט. און די קינדער וואטשן די מיני פלעיס ווערן אזוי דערשראקן אז ס'איז ממש א שרעק. יעצט ס'איז דא זייער געלונגענע יונגלעך און זייער געלונגענע מיידלעך וואס זיי קענען ארויפשטעלן א פלעי ממש ס'איז אנבעליוועבל סאו פארוואס דארף מען אריינלייגן די פחד די קינדער ווערן טרעמעטייזד ס'איז אנבעליוועבל און די קינדער ווערן נאכדעם נערווען קראנק וועגן דעם האט מען נאך אזויפיל קראנקע. יעצט אלע מוסדות זענען בעיסיקלי אויסגעהאלטן פון די גאווערמענט. און אז די עלטערן וועלן זאגן אז אונז וויל מען נישט און זיי מאכן א קאמפלעינט צו די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט וועט עטס זעהן ווי שנעל עטס וועטס קריגן עקשאן. זייטס נישט קיין בהמות. דאונט לעט יור טשילדרען צו זיין די גיני פיגס פאר די פאר אומפאראנטווארטליכע מענטשן וואס זיי דארפן קאמפיטן מיט אנדערע מענטשן אין די פלעיס. יעצט, די וועלט איז געווארן אזוי צוצעלאזט אז ס'איז ממש נישט צום גלייבן, ממש אזוי צוצעלאזט איז די וועלט געווארן. ס'איז דא אין לונדון א יונגערמאן וואס ער הייסט שמואל גראד און ער איז א זון פון אשר גראד. וואס ער האט פיר פיינע זיסע לעכטיגע אידישע קינדער און ער האט איבערגעלאזט די ווייב און ער איז געגאנגען חתונה האבן מיט א פוילישע גויטע, די וואס האט געהארגעט זיין זיידן און זיין באבן, צו די גייט ער חתונה האבן. איך האב געהאט אמאל א חבר געהייסן אברהם עקיבא רוטמאן. עס האט זיך געדרייט אין טאהש א איד וואס האט געהייסן אברהם עקיבא רוטמאן. ער איז געווען דער טאטע פון יענקעלע רוטמאן וואס איז שוין אוועק, און ער איז אויך דער טאטע פון מרדכי רוטמאן. דער מרדכי רוטמאן האט א זון וואס ער הייסט מושי רוטמאן. דער באקאנטער חזיר דער מנוול וואס האט געמאכט פונעם טאהשער רבינ'ס הויז א בית זונות, מען פלעגט זאגן דעם רבינ'ס הויז בית הלוי ניין, אונטן איז די גרעסטע בית זונות. דער אברהם עקיבא'ל איז געווען דער טאטע פון יענקעלע און דער טאטע פון מרדכי'ן, און ער איז געווען דער זיידע פון דעם משה ראטמאן. דער אברהם עקיבא איז געווען א חבר מיינער, האט ער מיר דערציילט, ער האט געהאט א חבר אמאל, און ס'איז געווען נאך די מלחמה, און יענער איז געווען קראנק, ווייסט דאך נאך די מלחמה ווער איז געווען געזונט, איז ער אריין שפיטאל אין דייטשלאנד, און די נורס האט געווארפן אן אויג אויף דעם איד אז א קיצור פון די מעשה, האט אליין באצאלט די בילס, אלעס, האט זי זיך געלעקט צו אים, זי האט אים געכאפט, געפאטשקעט, געטאפט, אזוי ווי א דייטשע שיקסע קען. איינמאל זאגט ער פאר אברהם עקיבא, אברהם עקיבא, ווייסט, זי איז זייער א פיינע, זי לעקט מיך, זי גלעט מיך, איך מיין איך גיי מיט איר חתונה האבן, זאגט אים עקיבא'לע, וועגן דעם האט דיך דער אייבערשטער געדארפט לאזן לעבן די מלחמה, זאלסט חתונה האבן מיט א דייטשע שיקסע, די וואס האט אויסגעהארגעט זעקס מיליאן אידן, זאגט ער, וואס זאל איך טון, באט איי סטיל לאוו הער. זאגט אים אברהם עקיבא, איך וויל דיר זאגן עפעס, זי ווייסט אז דו האסט געלט, דו צאלסט די בילס, זי ווייסט. איין טאג גייסטו שלאפן און זי וועט דיך דערשטיקן, אדער זי וועט דיר אריינלייגן אין די קאווע אינדערפרי סם המוות, און נאכדעם וועט זי זיין דיין יורש. טו נישט אזא נארישקייט, זי האט דיך נישט ליב און דו האסט איר נישט ליב, עניוועי. ס'האט געדוירט אפאר וואכן האט ער אים ארויסגערעדט דאס משוגעת, ער האט חתונה געהאט אידיש, און האט אויפגעשטעלט א לעכטיגן דור. אברהם עקיבא האט מיר אמאל געוויזן דעם איד'ס דור, פיינע קינדער, פארשטייסט? מ'דארף וויסן וואס און פארוואס און פארווען. ער איז געגאנגען יעצט און ער האט חתונה געהאט, און מיט א גוי'טע קען מען נישט חתונה האבן, מיט א פוילישע. דארף מען דא פארשטיין וואס דא איז געווען. און איך קאל אפ די עסקנים און פרעג איך וואס איז דא געווען, פרעגן זיי אלע וואס א חילוק, ער האט שוין חתונה געהאט, ער האט איבערגעלאזט די אידישע פרוי. זאג איך אים, זעסט דאס איז דיין פראבלעם, דו ביסט נישט קיין עסקן, ביסט א בהמה, יעדע זאך, אין דייטשלאנד דער דויטש פלעגט זאגן יעדער ווארום האט א דרום. מען דארף וויסן פארוואס. אפשר האט מען דאס ווייבל נישט אויסגעלערנט גוט, אפשר האט מען זי אויסגעלערנט פאלש. איך האב איך האב געטון אין צענדליגע שידוכים וואס מען האט אויסגעלערנט זייער נישט גוט דאס ווייבל, און ווען ס'האט געדארפט קומען צו די מצוה איז זי געווען אינגאנצן צעדרייט ווייל דער טאטע האט איר געזאגט דער גיהנום ברענט דארטן און די אלע זאכן. און דאס איז מורא'דיג וויכטיג אז מ'זאל לערנען אפ טו דעיט, נישט אן אלטע אידענע פון פופציג און פון זעכציג זאל לערנען איר יונגע טאכטער וואס איז זיבעצן און אכצן, זייער נישט גוט, און נאכדעם דארף מען וויסן אפשר האט ער געארבעט אויף א פלאץ דארט איז עס געשעהן, ווייל איך האלט בכלל מען דארף רעדן מער מיט די מיידלעך, איך האב נישט די צייט, אבער ווען איך זאג א דרשה פאר די מיידלעך וואס זיי גייען ארויס די ערשטע מאל צו די ארבעט, ביי די גרעדזשועטינג קלעס, זיי קאלן מיך אפ נאך וואכן חדשים נאכדעם, ווען נישט וואס איר האט אונז געלערנט, ווען נישט וואס איר האט אונז געלערנט, איך האב זיי אויסגעלערנט, ס'דא מענטשן וואס פאר נאך פופצן צוואנציג טויזנט דאלער א יאר הייערן זיי אן ארבייטער וואס זיי ברויכן איר נישט, און נאכדעם זאגן זיי אמאל, היינט אפשר קענט איר דא בלייבן אביסל שפעטער ווייל יו פי עס דארף קומען, און דער יו פי עס איז זיין פיפיק. און מען מוז רעדן אפן, א איד האט מיר געזאגט, איך האב עס ארויפגעלייגט פאריגע וואך אויפן האטליין, ער זאגט ווען איר האט אנגעהויבן צו רעדן פונעם פיפיק און פון קלעטערעס האב איך געזאגט איר זענט צודרייט, איר זענט משוגע אויף טויזענט, איך פלעג אייך אויסהערן, איך פלעג מיך אננעמען פאר אייך, ביז די די מינע דרשות. עס איז דורך אפאר וואכן און איך בין געגאנגען אין מקווה, אזוי פארציילט ער מיר, איך האב עס געזאגט פאריגע וואך אויך. און אן אלטער איד א חזיר א באטשי, וויאזוי רופט זיך מענדעלע, די באטשי'ס שוואנצאנעס, כאפט אן דאס יינגל, די טעסטיקלס, מיטן פיפיק אין די מקווה, אזא חזיריי, די שמוציאך, וואס מיינסטו האט דאס יינגל געטון? ער פרעגט דעם אלטן איד, אנטשולדיגט, וואס ווילט איר פון מיין פיפיק? ער זאגט, יעדער אין מקווה האט זיך גענומען קוקן, און דאס יינגל איז ארויסגעקומען שנעל, און ער האט געזאגט, עטס זעטס דער חזיר האט מיר אנגערירט דעם פיפיק. זאגט דער איד, יעצט זעה איך אז איר זענט גערעכט, יא, דאס איז רבי עקיבא אייגער'ס קשיא וואס איך, אונז פארשטיי מיר, דו פארשטייסט עס, אונז פארשטיי מיר עס נאך נישט. איך האב ענק געזאגט, עטס וויסן וואס דאס הייסט רבי עקיבא אייגער'ס קשיא? א איד איז געקומען צום דברי יואל, ער האט פארענטפערט אלע רבי עקיבא אייגער'ס. פרעגט אים דער רבי, וואס איז מיט די צריך עיון גדול? זאגט ער, רבי, דאס האב איך אלע פארענטפערט, נאר דריי קען איך טאקע נישט פארענטפערן. האט אים דער דברי יואל געזאגט, די דריי האסטו פארשטאנען, די אנדערע ווייסטו דאך נאך נישט וואס רבי עקיבא אייגער וויל. זאל מען דא אויך. איך האב געהאלטן מען מוז רעדן אפן, ווייל דער פופיק מוז האבן א שפראך, ער קען נישט הייסן אן אות ברית קודש, ווייל מענטשן וועלן ארויפקוקן אויפן דאך אויפן הימל און זען צו ס'איז דארטן דא א קשת, א רעינבאו, פארשטייסט? אונז מוז מיר האבן אן אפענע שפראך. און זאגט מיר דער איד, איך הייב מיט די הענט פאר אייך, האסט מציל געווען דאס אינגל האסטו זיכער מציל געווען, און ווער ווייסט וויפיל נאך, און ווער ווייסט וויפיל דו וועסט נאך מציל זיין, און דעם אלטן איד האט מען אנגעזאגט, איר וועט נאכאמאל קומען אין מקווה גייט איר אין דזשעיל. ווייל איט העפענס טו בי אז דער משוגענער ראזענבערג האט אונז געהייסן זאל מען אריינלייגן א ווידיאו איבעראל און האמיר אריינגעלייגט און דען איף יו סטרייק וואנס מאר געמער דאס פאר די פאליס ס'איז דאך א מורא'דיגע זאך א יונגל ווייסט צו זאגן ריר מיך נישט אן שטעל דיך פאר דאס יונגל נעמט זיך שרייען ריר נישט אן דארט יעדער נעמט זיך קוקן ווי הייסט דארט ווען ער זאגט כאפ מיר נישט אן מיין פופיק און פרעג דעם איד וואס ווילסטו פון מיין פופיק? הא, דאס איז געווען האט סטאף. עניוועי, איך זאג ענק נאך, איך האב ענק אלע אינדרערט, ווייל עטס האטס נישט געמאכט א גוטן דזשאב פופציג און זעכציג יאר, און וואטעווער יו דיד יו דיד ראנג, ענד דעטס איט, איך האב ענק אלע אינדרערט. עניוועי, איז למעשה, יעדע זאך מוז מען דורך טוהן, פארוואס איז געשעהן אזא זאך, מיידלעך גייען זיך שמד'ן גיין צום יוזל, און ער גייט און כאפט א שיקסע, טאמער ס'איז געווען א לאוו עפעיר צווישן אים און צווישן די שיקסע, דארף מען וויסן וויאזוי דאס איז צוגעקומען, ווייל טאמער נישט וועלן נאך מענטשן גיין לטמיון. און דאס זאלט איר זייער שטארק וואטשן, פון יעדע זאך וואס עס געשעהט מוז מען זיך לערנען פארוואס עס איז געשעהן, יעצט די אידן אין לאנדאן, טעיק קער אוו יור גארביטש, ס'איז א לאנדאנער פרשה, נעמטס קער דערפון, און נעמטס קער פון די פיר קינדער, ווייל זיי גייען זיין וויקטעמס פאר אלע חזירים, זיי גייען זיין פרי מיט ווייל זיי האבן נישט צו וועמען צו קאמפלעינען, צו די מאמען קענען זיי נישט ווייל זיי שעמען זיך, ווייל די מאמע איז א נקיבה און זיי זענען א זכר. און צום טאטן קענען זיי נישט רעדן ווייל דער טאטע איז געגאנגען מיט א גוי'טע, נישט מער ווערט נעבעך, און שוין. עניוועי, יעצט זאל מיר גיין ווייטער. יעצט כ'האב ענק געזאגט, איך מוז עס זאגן נאכאמאל, אין ענגלאנד איז געשטאנען גרויסע פלאקאטן אז ס'איז געקומען א ראש ישיבה מיט א גאנצן טייטל מיט אלעם און ער הייסט רוטנער, ער איז א זון. פון דעם אלטן רוטנער וואס הייסט אין די יושבים אין בעלז. א שייגעץ טמא מטומא. עס האט אונז געדויערט וואכן חדשים צו ארבעטן צאמצושטעלן עלף נעמען פון בחורים אינגעלייט און באלעבאטים און אפגעפארענע וואס האבן געזאגט אז יענקי פירער האט מיט זיי געפעצלט. ס'דא וואס האבן געזאגט אויף זיין ברודער וואס ער איז דארטן דער ראש ישיבה און ווי זייט ס'איז די ישיבה דארטן אין אגריפס. עפעס. דאס איז ריכטיגע פארפירערס. נאר דער רב האט פאר זיי אויך מורא. איינער ווישט אים אפ די מחילה ווען ער באקאקט זיך, דאס איז מיילעך, און ער נעמט אים צו די דאקטוירים און ער זאגט נישט אויס וואסערע נערוון פילן ער נעמט. און דער אנדערער הער איך זיין גבאי דארטן. און נאכדעם די איינער איז דארט אין בני ברק דער פירער און איינער איז אין ירושלים. איז געגאנגען דער שייגעץ טמא דער רוטנער. דער אלטער איד רוטנער. און ער גיט זיך א רוף אן פאר מען האט געדארפט אריינגיין צום רב, מען האט ערלעדיגט, מען גייט מאכן די אפוינטמענט, מען גייט אריינגיין צום רב, מען גייט אים פארציילן דער שייגעץ האט אדער כבוד בית בעלז אדער נישט געוואלט מצער זיין דעם רב, איז געגאנגען דער שייגעץ האט געזאגט די מענטשן זענען נישט באגלייבט ווייל דעמאלטס זענען זיי געווען קינדער און זיי האבן נישט קיין שום נאמנות. שוין, זענען מיר אין דער ארדענונג צו זענען מיר נישט אין דער ארדענונג? יעצט אט אזוי, ער הייסט הערשל רוטנער, ימח שמו וזכרו. א בחור קאלט מיך אפ ער דארף האבן העלפ, וואס איז געשען? הערשל רוטנער האט אים אויסגעפאמפט. בין איך געגאנגען, כ'האב אפגעקאלט הערשל רוטנער. זאגט ער, יא, ליידער ס'איז אמת, כ'בין דורכגעפאלן. זאג איך אים, אבער דו טארסט נישט זיין קיין מגיד שיעור, ער איז אין בעלזא מגיד שיעור, און ער רופט זיך. ער רופט זיך ספינקער רבי פון בית שמש. ס'פאסט אים זייער גוט גראדע, ווייל ער איז ספינקער רבי פון בית שמש. נישט בית שמש נאר בית שמוש. זאג איך אים דו טארסט דאס נישט טון. זאגט ער אפן און גראד ער גייט פאר העלפ צו שלום בנייך. ליטל דאז הי נאו איך קען שלום בנייך זייער גוט און זיי זאגן מיר ס'איז שקר. נישטא אזא פעישענט. האב איך אים געבעטן ער זאל ארויסגיין מיט שיינעם פון די ישיבה. כ'האב אויך אפגעקאלט בעלז און כ'האב געבעטן אז מ'זאל אים נישט האלטן. דעמאלטס האבן זיי אים געמאכט אנשטאט צו זיין עפעס א מגיד שיעור האבן זיי אים געמאכט ער זאל זיין נאר אן אויסזאגער, איז דאך אזוי פול אוו בעלאוני גאנץ בעלז אזוי ווי אלע שקצים. איז למעשה הער איך יעצט אז ער גייט גאר נאך געלט ער עפענט זיך אן אייגענע ישיבה צו ער עפענט זיך פאר שוואכע בחורים און ס'איז געווען אין לונדון א גרויסע אויפנאמע מיט א גרויסן פלאקאט. איך וויל ענק זאגן, דער מענטש איז א חזיר, א מנוול, ער גייט מאלעסטן ענקערע קינדער, טראץ טראסטס עהם גארנישט, געטס עהם נישט א פעני, און ווען ער קומט אין ענקער בית מדרש זאלט עטס האבן א ח, זאלט עטס וויסן ער איז א חפץ חשוד, ער קען נאך מטמא זיין ענקערע קינדער, און דאס זאלט עטס געדענקען, נו, דעטס אלל איי קען טעל יו, איך קען ענק נאר טרייען צו העלפן. באט די ווארק יו העוו טו דו יורסעלף. שוין, יעצט איינער האט מיר אריבער געשיקט קודם וואס זיין טאטע שרייבט, טאטע שרייבט בעזרת השם יתברך יום א' לסדר אלה הדברים תשע"ח פה עיר הקודש ירושלים זאגט ער דא אזוי הנני בזה להמליץ עבור בני הרב ברוך צבי שליט"א, כ'האב נישט געוויסט ער הייסט ברוך אויך. געוויסט ער הייסט הערשל, משמים הוזמן, מען האט אים מזמין געווען לפתוח ישיבה קטנה, קען זיין זיי האבן אים ארויסגעווארפן, און טאמער זיי האבן אים ארויסגעווארפן האבן זיי גוט געטוהן בעלז, אבער די איינציגע צרה איז אז ער האט אייגענע ישיבה קטנה זענען אלע תלמידים נעבעך איינגעשטעלט, והצורך עמוק מאוד, בפרט מפי עוללים ויונקים יסדת עוז השם יתברך יעזור ויגן על המשתתפים לעזור לזה. ויתברכו בבני חיי ומזוני רויחי כי כל הגאולה תלוי בזה שטייסט נאר מיט ער פאטשקענען אונזערע קינדער חלילה וכל המשתתפים יתברכו בכל טוב ובכל משאלות לבם הק' דברי אהרן מרדכי רוטנער מירושלים עיר הקודש תבנה ותכונן במהרה בימינו. נאכדעם איז געווען אין לונדון א גרויס צעטל למען אחי ורעי אדברה נא אדברה נא, ס'שטייט אזוי ס'גייט, בעלז וויל נישט דעם חזר, לאזן זיי מ'זאל זיך מאכן אן אייגענע ישיבה, ס'געווען איינער וואס איז א גרויסער בעל מקובל היינט, בעל מקובל אזוי ווי לעזער בערלאנד. ער הייסט מענצער. פרויען זאגן אז ער פאטשקעט זיך, ער דעקט זיך צו, ער איז א ספרדי, ער טוט, ער מאכט, ער איז אן אונגארישער איד. איז דער האט געלערנט ביי רב וואזנער אין ישיבה. ווען בעלז האט געפרעגט אינפארמעישן אויף אים, רב וואזנער האט אים געוואלט פטור ווערן, האט ער געזאגט ער איז דער בעסטער בחור, און נאכדעם האט ער מטמא געווען אין בעלז א האלבע ישיבה. היינט איז ער געווארן א בעל מקובל. עניוועי, איז די זעלבע דא אויכעט, באט זעהט אויס מ'האט געזאגט הערשל רוטנער זאל זיך מאכן אליינס, שטייט אזוי ידידנו הנעלה המפואר. לשם ולתהלה, בנן של קדושים. מגדולי המשפיעים והמחנכים אשר שימש, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, און איך האב געזאגט אויף אים אז ער איז משמש געווען בעלזער רב, האט מען מיר געזאגט איך זאל איך זאל כאפן א סטראוק און איך זאל געשוואלן ווערן, דא שטייט אשר שימש רבות בשנים, כר"ם בישיבה הקדושה צור יעקב בטעלזסטאן, הרב הצדיק רבי מורי מורינו הרב הערשל רוטנער שליט"א, אדמו"ר מספינקא, בית שמש, בנו חביבו של הגאון הצדיק המפורסם הרב אהרן מרדכי רוטנער, מחשובי רבני ודייני קהילתנו ומזקני אנשי שלומינו שיחיו.

דברי ידידיכם מכיריכם המקווים לראותכם במסיבה, פנחס הערשל פינק, פינק איז דא דא איינער דא אין בית וגן איז דא איינער פינק ער האט א גאנצע שול דא כ'ווייס ס'איז א בעלזער קען זיין דאס איז זיין סאסיען אדער וואס און נאכדעם אברהם בר חורין און נאכדעם איז דא משה זאב ראנד דאס איז מסתמא רבי אברהמ'לע ראנד'ס א משפחה סאו וויל איך זאגן דעם עולם מ'זאל דעם מענטש נישט געבן קיין פרוטה ווייל ער איז א שייגעץ א לאו לייף א טשיילד מאלעסטער. יעצט זאל איך זאגן נאך א זאך. ס'איז דא מענטשן וואס זיי זאגן אז די גאווערמענט געט די אלע נידלס קעגן מיזעלס, קעגן מאמפס און די אלע זאכן נאר ווייל זיי ווילן מאכן געלט. און ס'איז דא פרומע משוגעים וואס זיי געבן נישט די אלע נידלס. יעצט ווען מ'איז צוריקגעקומען, ס'איז געווען די ערשטע קעיס וואס מ'האט ריפארטעד איז געווען צוריקגעקומען פון אומאן. פון אומאן, וומאן, זומאן האט מען צוריקגעברענגט די מיזעלס וואס דרייט זיך ארום און ס'שטארבן קינדער ווייס איך וואס אנדערע. גייט אריין יעצט אין שפיטאל איז געט מען א שפאר אויף די טיר מען זאגט ווער עס איז געווען אינעווענדיג זאל נישט ארויס גיין ווייל מען מוז אים געבן אן אינדזשעקשאן ווען נישט קען ער שטארבן אלע צרות קומען פון אומאן און דאס איז אויכעט יעצט געקומען צו כלל ישראל פון אומאן עס איז שוין דא כ'ווייס נישט וויפיל טויטע ס'דא און ס'דא אזויפיל אזויפיל קעיסעס און ס'איז שוין דא א געזעץ אז מ'נעמט נישט אן קיינעם אין סקול נאר אז ער ברענגט א צעטל אז ער האט געהאט די נידל אדער ער נעמט די נידל. און דער אמת איז מ'טאר נישט לאזן די קינדער שפילן מיט די קינדער אויך נישט ווייל טאמער כאפט מען דאס מ'אטעמט איינער לעבן אנדערן כאפט מען עס. סאו אלע עלטערן דארפן אריינגיין אין די ישיבות און זאגן און די תלמוד תורה'ס און זאגן אונז זעמיר נישט מסכים אז ס'זאל קומען דא קינדער וואס האבן נישט קיין וועקסין ווייל אייערע קינדער זענען אין דזשעפערדי און ס'איז א מורא'דיגע זאך מ'דארף זייער וואטשן. דא אין ארץ ישראל איז דא עטליכע טויטע שוין. און איך זאג ענק נאכאמאל אלע צרות קומען פון המן, איינער האט איינגערעדט אז די רבי וועט ארויסשלעפן פון גיהנום, אויף דעם איז געווארן א גאנץ געפארעכטס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז ס'איז דא א שיין מאמר פון הרב הגאון רבי שמואל ניימאן שליטא וועגן עלטערן זאל מקרב זיין די קינדער, איך האלט דאך אין איין ארויפלייגן פון אסאך רעדנערס וואס זיי זאגן מ'זאל זיי נישט ארויסווארפן, איז ער זאגט אויב מ'שערט זיך נאר די בארד זאל מען נישט ארן, ס'דא אזאלעכע בעני פישאף האלט. אז אפילו ווען ער איז א מחלל שבת זאלסטו מקרב זיין, עז לאנג עז הי דאזענט דו איט ביי יו אין די האוז און ער קען נישט דורך דעם מאכן אנדערע קינדערלעך זאלן אראפגיין פון וועג, זיין פרייוועט לייף דאס איז צווישן אים און צווישן רבונו של עולם זאלסטו אים מקרב זיין ביקאוז עווענטשעלי יו וויל געט סאמטינג גוד אוט אוו איט. איז וויל איך דא ארויפלייגן קודם כל ר' שמואל ניימאן. זייער שיין איז עס מסדר. ס'דויערט בערך פֿופֿצן מינוט. סאו ס'איז נישט אזוי לאנג. אבער איך וויל נאכדעם ארויפלייגן, ס'געווען יעצט א כינוס שלוחים פון חבד. קומען אלע שלוחים פון די גאנצע וועלט, איז דא איינער וואס ער רעדט דארט, איינער זאגט ער איז געווען אזוי נישט געוויסט פון אידישקייט, קאלט צו אידישקייט, ויהי היום זיין טאטע האט אים געמוטשעט ער זאל גיין צו א חבד שול, איז ער אריין אין א חבד שול, און דער ראביי האט אים געגעבן א האג און געזאגט יו סאו וועלקאם היער, און ס'האט אים אזוי שטארק משפיע געווען, זאגט ער אין די דרשה, ער רעדט דארטן פאר טויזענטער שלוחים, זאגט ער רבותי, די ווארעמקייט פון דעם האג איז מיר אזוי אריינגעגאנגען, צו מיר אין הארץ, קוקטס מיך אן יעצט, עטס זעהטס איך בין היינט א שליח, א תלמיד חכם, מיט א שול, מיט אלעם, דאס איז וואס א האג קען מאכן, און איך לייג ביידע ארויף, ווייל איך וויל דער עולם, ווער ס'האט נעבעך די צרה, זאל וויסן, יור נאט אלאון, ענד יו העוו טו נאו האו טו הענדל איט, איז קודם לייג איך דא ארויף ר' שמואל ניימאן, און נאכדעם וועל איך ארויף לייגן די ליובאוויטשער, ס'איז מורא'דיג שיין, און רבותי הערטס עס אויס, און אל תחטאו בילד, פארזינדיגטס ענק נישט מיט ענקערע קינדער.
כ'האב געזען א אינטערעסאנטע זאך אז אסאך מאל איז דא עלטערן וואס די קינדער האבן שוין אנגעהויבן צוריק צו קומען, מ'האט געהאט סייעתא דשמיא און די קינדער זענען געווארן ערליך, זענען געווען נעבעך נעבעך גוים גמורים מחלל שבת געווען געטון אנדערע עבירות זנות און אנדערע זאכן און זענען צוריק זענען געווארן צוריק ערליך עס איז דא האב איך געזען און איך האב עס געהערט אז עס איז דא א גרויסע פראבלעם ווען די קינדער קומען צוריק אסאך מאל איז דא עלטערן וואס זיי פילן אז אויב די קינדער גייען נישט צוריק קומען אינגאנצן די זעלבע וועג אזוי ווי זיי זענען, למשל זיי זאלן נישט גיין שבת מיט א שטריימל, אדער אדער לאמיר זאגן א מיידל וואס איז געווען אראפגעפארן פון וועג און זי איז צוריק געקומען און לאמיר זאגן זייער פעמילי גייט מיט שפיצלעך און זי גייט נישט וועלן גיין מיט א שפיצל זי וויל גיין מיט א הוילע שייטל און זי וויל נישט גיין די אופן הצניעות די קליידער אזוי ווי מ'גייט ביי זיי זי וויל גיין אזוי ווי אזוי ווי ליטווישע פרויען אפילו אמאל אפילו מער מאדערן און דעמאלס דעמאלס הייבן זיי אן צו זאגן ניין,
דאס הייסט מען פאדערט פון זיי אז אויב זיי קומען צוריק זאלן זיי קומען אלל די וועי, ניין מען דארף אנטון א שטריימל, מען דארף לאזן וואקסן בארד און פאות, און מען דארף לאזן די פאות אראפ, געקראזעלטע פאות, אזוי ווי אזוי ווי אזוי ווי די גאנצע פעמילי, די פעמילי זאל נישט אויסקוקן ווי קלייען, אז ס'איז געמישט, אלעס זאל אויסקוקן די זעלבע, און מען פאדערט עס פון די קינדער. און איך קען זאגן ניינטי ניין פוינט ניין פערסענט ווילן די קינדער דאס נישט, זיי ווילן נישט גיין מיט פאות, און זיי ווילן נישט גיין מיט א שטריימל, און זיי ווילן זיך שעיוון, זיי ווילן זיין ערליכע אידן, זיי ווילן היטן די תורה, זיי ווילן זיין א שומר תורה ומצוות אינגאנצן, זיי ווילן היטן די תורה אזוי ווי חלילה וחס טון אן עבירה, אבער זיי ווילן נישט, זיי ווילן נישט. לאמיר עס רופן זיין אין די סיסטעם זיי ווילען נישט זי וויל נישט גיין מיט א שפיצעל און ער וויל נישט גיין מיט א שטריימעל און און ער וויל שעיווען און ער וויל גיין מיט א קורצע רעקל און די עלטערען מאכען מאכען א עסק פון דעם איך וויל זאגען עס איז א גרויסע גרויסע פראבלעם באמת די פראבלעם הייבט זיך נישט אן ביי די אלע וואס זיי קומען צוריק די פראבלעם באמת הייבט זיך אן אסאך אסאך אסאך פריער. ברוך השם היינט לעבן מיר אונז אין א דור ווי מען זאגט אכשר דרא, ברוך השם ס'איז דא חסידישע אידן, און ס'איז דא ס'איז דא מוסדות, ס'איז דא קהילות, און ס'איז און וואס ס'איז קיינמאל נישט געווען, איינער גייט צוריק אביסל היסטערי ווען ס'איז געווען די בעל שם טוב און תלמידיו, און אפילו אפילו מען גייט צוריק הונדערט יאר צוריק, ס'איז געווען די צאנזער רב, די ריזשינער, די ריזשינער קינדער, מיט אלע אלע קהילות.

אדער אדער צו אדער צו איינע פון די צאנזער רב'ס קינדער, יעדער איינער האט זיך געפילט ער פארט ווי זיין שורש נשמה איז, איינער איז געפארן צום צמח קיין וויזשניץ און איינער איז געפארן קיין בעלז, און יעדער איינער איז געפארן צו די צדיק, און ס'איז נישט געווען אזא זאך די גאנצע פעמילי זענען בעלזער די גאנצע פעמילי איז וויזשניצער די גאנצע פעמילי איז סאטמאר, עס איז נישט געווען אזא מציאות בכלל, יא, און די לבוש איז אויך נישט געווען די מציאות, יעדער גייט מיט די זעלבע לבוש. די גאנצע זאך וואס היינט איז געשען אז אלעס דארף זיין די זעלבע, מען דארף אריינפיטן, יעדער דארף אריינפיטן אין די סיסטעם, און אז אז איינער ציט אויף א סאטמארע שטוב ציט אויף אזוי, אלע קינדער זאלן זיין אזוי, יא אלע זאלן אויסקוקען די זעלבע, טאמער איינער גייט אויסקוקען אנדערשט, וואס געשענט? פילט מען שוין ווי די משפחה איז שוין ווי מען זאגט א אראפגעקוקטע משפחה, און וואס געשענט דערמיט? וואס וואס.

יא, אזוי פלעגן זיי אנקוקען, יא. יעצט לאמיר זאגן אז א סאטמארע האט א קינד וואס איז געוואר... עס ציט אים צום ליובאוויטשער רבי, דער טאטע האט א רעכט אים אפצוהאלטן? חס ושלום, יא. אז א טאטע זאל אפהאלטן א קינד פון נישט צו, דער קינד פילט אז דאס איז זיין, דארט באלאנגט ער, און ער וויל גיין דארטן ווייל ער פילט זיין שורש נשמה איז דארט, און א טאטע האלט אים אפ, ער גייט נגד התורה, וואס טוסטו דאס? די קינד וויל זיין וויאזוי ער וויל, יא ער וויל ער וויל ווערן א לעבאוויטשער און ער וויל אנטוהן ער וויל אנטוהן א א ער וויל אנטוהן א היט וואס איז אן אראפגעבויגענע היטל, ער וויל גיין פונקט ווי לעבאוויטש, און ער וויל אפשניידן די פאות ווייל לעבאוויטש גייט נישט מיט פאות, מען גייט נאר מיט א בארד אן פאות, ווער ווער וואס עפעס קען דער טאטע זאגן פאר די קינד וואס צו טוהן, ווער האט אים געפרעגט? עפעס די קינד איז עפעס זיין רכוש? ער איז זיין דאנקי? יא, א טאטע וואס קוקט אן קינדער ווי ער האט אפאר פערדעלעך, ער האט קיעלעך, ער האט אויך, ער האט אויך קינדער, ער האט אפאר הייזער, און ער האט א שיף, און ער האט א ערעפלעין, ער האט אויך קינדער, קינדער זענען זיין רכוש, דעמאלטס איז ער באלעבאס אויף די קינדער, ווי אזוי און וואו זיי זאלן זיין, וועלכע לבוש זיי זאלן גיין, אבער טאמער א מענטש קוקט אן קינדער, עס זענען קינדער פון די רבונו של עולם, יא, דער אייבערשטער האט אים געגעבן, א פיקדון קינדער אז ער זאל אויפציען די קינדער אויפן אידישע וועג, ער קען נישט באלעבאס צו זאגן פאר א קינד מיט וועלכע לבוש ער זאל גיין, ער וויל נישט גיין מיט די לבוש ער וויל גיין מיט א אנדערע לבוש, ס'דא מענטשן וואס זיי זאגן אז לבוש אז גיין מיט די לבוש דאס איז א חלק פון וואס פון פון פון מ'טאר נישט אוועקגיין פון די מסורה. רוב פון אונזערע טאטעס אונזערע זיידעס יא זענען אויך געגאנגען אנדערש ווי זייערע טאטעס, איך ווייס אסאך אסאך פרויען האבן זיך האבן האבן ווען ס'איז געווען די מעשה פון די פון די אינדיען שייטלעך האבן אוועק געווארפן די שייטלעך און זיי האבן זיך אנגעטון שפיצלעך, סאו יעצט ווען זייערע קינדער האבן חתונה פאדערן זיי פון די קינדער זאלן אויך אנטון שפיצלעך פארוואס? ווייל מסורה, וואס מסורה? די מאמע איז דאך אויך געגאנגען מיט א שייטל, ווייל די מאמע האט אנגעטון א שפיצל דארף די קינד אויך אנטון א שפיצל, וואס עפעס? נאר וואס דען? די מאמע אבער פילט אז וויבאלד אז זי האט דאס געטון, סאו זי וויל איר פעמילי זאל אויסקוקן א שפיצל פעמילי, סאו עס וועט אויסקוקן הייליג, עס וועט אויסקוקן אז מיר זענען די סיסטעם, אבער ס'איז דאך נישט אידישקייט, ווי קומט עס אריין מיט אידישקייט? סאו אויב מען מאכט די שפיצל מיט שמירת שבת, מיט לייגן תפילין יעדן טאג, אויפן זעלבן כף, מה יעשה הבן שלא יחטא? איך קען זאגן איך ווייס פאר א פאקט, איך האב גערעדט מיט אסאך פון די וואס זענען אראפ פון וועג און זענען צוריק געקומען, די סיבה פארוואס מ'וויל נישט אנטוהן א שטריימל איז ווייל זיי האבן די שנאה, וואס דרייט מען א קאפ א שטריימל מיט שמירת שבת איז די זעלבע זאך, אזוי ווייסט מען פאר א פאקט אז ס'דא אסאך עלטערן וואס זיי קענען באשטיין אויב די אויב די קינד איז א מחלל שבת אבער אינדרויסן זעהט ער אויס ווי ער גייט מיט די שטריימל און מיט די בעקיטשע זענען זיי צופרידן איז עס אלעס פיין אויב אינדרויסן אויב אויב מען שעיווט די בארד וואס דאס זעהט יעדער איינער אדער אז מען גייט מיט א שייטל אן א יא נישט מיט א שפיצל וואס אינדערשטיל מ'איז א שייגעץ און מען טוט זאכן וואס די תורה לאזט נישט און קיינער ווייסט נישט קיינער זעהט נישט זענען זיי צופרידן. יא דאס באדערט נישט די עלטערען ווייל מען איז נאך אין די סיסטעם, אבער איינמאל אז מען אינדרויסען זעהט עס אויס אנדערש, עס גייט ארויס פון די סיסטעם, דעמאלטס ווערט מען ברוגז. שומו שמים ווי האלט מיר אונז? מען נעמט חסידות וואס חסידות דארף מאכען אז וואס? אז מען ליב האבען יעדע איד, יא דאס האט דער בעל שם טוב, דאס האט דער בעל שם טוב געטוהן אז יעדע איד דארף מען ליב האבען, גייט מען נעמט חסידות מען לייגט עס אריין אין א סיסטעם, זיי א שייגעץ אבער זיי אין די סיסטעם. דאס איז אידישקייט? דאס וויל די רבונו של עולם פון אונז? חס ושלום! ס'בלאנגט נישט אזוי. אונז דארף מיר דינען דעם אייבערשטן. ווילן אז די קינדער זאלן זיין ערליך? יא. א קינד א קינד וויל גיין אויף א אנדערע וועג? זאל ער גיין אויף א אנדערע וועג. הו קערס. די עיקר ער זאל זיין אידיש. ער זאל זיין ערליך. גייט א טאטע און ער זאגט פאר א קינד אז דו אז טאמער דו טאמער דו גייסט גיין מיט א אן א שטריימל קום נישט אויף שבת. ניין, ווילסט קומען צו מיר אויף שבת, זאלסטו גיין מיט א שטריימל. מען זאגט פאר א טאכטער, דו ווילסט קומען צו מיר אויף שבת, דארפסטו גיין מיט א שפיצל. ווילסט גיין מיט א שייטל, דארט וואו דו וואוינסט זאלסטו גיין מיט א שייטל. וואו קומט עס אריין? א קינד וויל גיין מיט א שייטל ווייל איר רב זאגט אז מען מעג גיין מיט א שייטל, און זי איז א ערליכע אידישע פרוי. נאר וואס דען, ס'פאסט נישט פאר די טאטע אז די פעמילי וועט נישט אויסקוקען ווי איין ווי איין עס וועט נישט אויסקוקען איינס יא. דאס איז נישט אידישקייט. סא למעשה די פראבלעם איז נישט נאר ווען א קינד איז אראפ פון די וועג און ער קומט צוריק, איז חלילה וחס צו דערווייטערן אזא קינד און זאגן פאר די קינד איך בין זייער אזוי פרייליך ביסט צוריק געקומען אבער אבער אבער אבער ביז דו קום קומסט נישט מיט א שטריימל אדער אדער איך איך קום נישט צו מיר יא. חס ושלום! מען דארף מען דארף מען מקרב זיין, ער וויל נישט גיין מיט א שטריימל, ער איז פארעקלט פון א שטריימל, און און ער איז גערעכט ער איז פארעקלט פון א שטריימל, ווייל אויב מען מאכט פון די שטריימל א עיקר, אדער מען אדער זאגן אויס גאנץ תהילים שבת צופרי איז פונקט אזוי וויכטיג ווי ווי חילול שבת, יא דאס דאס האט ער גע די די חינוך האט ער באקומען ווען ער איז געווען יונג, וואס געשענט? אז ווען ער קומט צוריק ער וויל נישט האבן קיין תהלים, אדער ווען ס'איז ער האט באקומען די חינוך אז רעדן עברית איז די זעלבע עבירה ווי חילול שבת, יא אזוי אזוי אזוי האט ער געלערנט, יא, און איינמאל איז ער אראפ פון וועג און ער קומט צוריק, ער וויל דווקא רעדן עברית, פארוואס וויל ער רעדן עברית? ער עקלט זיך פון די גאנצע זאך, פארוואס עקלט ער זיך פון די גאנצע, וואס מאכסטו רעדן עברית מיט שמירת שבת אויפן זעלבן קו? איז דאס מאכט א דאס מאכט אז די קינדער זאלן דווקא עס נישט וועלן טון, מען מאכט פון די פאות די גאנצע זאך, אוודאי עס איז א גרויסע זאך צו גיין מיט פאות, אבער טאמער די קינד וויל דווקא אפשניידן די פאות אבער עס זאל זיין הלכה'דיג כשר, ער זאל האבן א שיעור וואס איז הלכה'דיג כשר, יא, וואס מאכט מען א עסק פון דעם? און וויבאלד אז ער האט געפילט ווען ער איז געווען א אינגל, ווען ער איז געווען א קינד, ווען ער איז געווען א בחור האט ער געפילט אז גיין מיט פאות איז פונקט אזוי וויכטיג ווי שמירת שבת, סאו וואס געשעהן ווען ער קומט צוריק און ער האט איינגעזעהן אז מען דארף היטן שבת און ער וויל זיין א איד, וואס וואס האט עס געברענגט? ס'האט געברענגט אז ער וויל נישט גיין מיט פאות, ער עקלט זיך פון פאות, און מען קען גיין און ער איז גערעכט, ער איז גערעכט, אויב אונז גייען מחנך זיין אונזערע קינדער ס'איז דא אזאך וואס הייסט שמירת שבת, און דאס איז פון די עיקרים עיקרים שבעיקרים, איז דא א זאך וואס הייסט זנות וואס דאס איז די עיקרים שבעיקרים, איז אויך א שיינע זאך אז מען זאגט שבת צופרי זאגט מען אויך תהלים, איז א שיינע זאך, אבער דאס איז נישט די עיקרים שבעיקרים, אז איינער זאל נישט זיין קיין ציוני נישט רעדן קיין עברית איז אויך א מורא'דיגע זאך, ס'איז טאקע א מורא'דיגע זאך, אונז רעדט מען נישט קיין עברית, אוודאי זאל מען נישט רעדן קיין עברית, אבער מען מאכט רעדן עברית מיט שמירת שבת אויפן זעלבן קו, ס'איז באלד די זעלבע וואס מענטשן זאגן אז אז רעדן לשון הרע, איך האב שוין געהערט פון כמה וכמה מענטשן.

ס'איז די זעלבע עבירה, דאס מיינען חזל, אויף זנות דארף מען זיך מוסר נפש זיין, אויף רעדן לשון הרע דארף מען זיך מוסר נפש זיין? חזל זאגן אז ס'פארט ערגעץ, ס'האט עפעס א שייכות, חזל מיינען נישט צו זאגן אז ס'איז ממש די זעלבע זאך, און וואס געשענט אז מען שטעלט צאם צוויי זאכן, וואס געשענט, זאגט מען אזוי, אקעי, איך רעד לשון הרע, איך וועל גיין טון זנות, סאו זאגט מען אזוי, מען זאגט אז אז טאמער איינער רעדט עברית איז ער א גוי גמור, שוין, לאזט דאך זיין א גוי גמור. מ'טאר מ'טאר נישט גיין אויף די וועג, וואס הייסט, וואס, רעדן עברית מיט שמירת שבת פארט אויפן זעלבן שיף? חס ושלום, דאס האט דאס האט דער סאטמאר רב געמיינט? דער סאטמאר רב האט געקענט באשטיין אז א מענטש וואס רעדט עברית זאל זאל מחלל שבת זיין? חס ושלום! ווער ס'קען די סאטמאר רב, ווער ס'קען אים, ווער ס'האט ווער ס'האט געהערט פון אים, יא, ער איז געווען זייער א קלוגער מענטש, ער האט דאס קיינמאל נישט געזאגט און קיינמאל נישט געמיינט. ער פלעגט רעדן זייער א א שארפע שפראך, און ער פלעגט טאקע זאגן גיין צו די בחירות איז ווי עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, יא, ער האט טאקע גענוצט די שפראך, אבער ווער ס'ווייסט די אינעווייניג סטארי, ווער ווער ס'האט אים געקענט, יא, ווי ער פלעגט מקרב זיין יעדע איד, און ער פלעגט געבן צדקה פאר די פאר די גרעסטע ציונים, פלעג ער ממש שטיצן, וויאזוי האט ער געשטיצט? אויב ס'איז די אויב ס'איז די דריי גרעסטע עבירות וואלט ער געדארפט וואלט ער געדארפט זאגן מורידין ולא מעלין. פארקערט, דער סאטמארער רב איז געווען א מענטש וואס האט וואס האט וואס האט ליב געהאט יעדע איד אהבת נפש, סאו ממילא וואס שטעלט מען צאם, דעס האט נישט קיין שייכות איינס מיטן צווייטן, סאו די זעלבע זאך איז די זיין אין די סיסטעם, גיין מיט די חסידישע לבוש, און גיין מיט אלעס אז מען שטעלט עס צאם פונקט ווי די גאנצע תורה, פונקט עס א חלק פון די תורה, דעס מאכט א דעס מאכט א חורבן אין אידישקייט, סאו למעשה מען דארף אויפהערן. מ'דארף וויסן וואס איז א הלכה איז א הלכה, וואס איז א חסידות איז א חסידות, לפנים משורת הדין, ס'איז דא אסאך, די תורה איז א גרויסע תורה, סאו למעשה אויב ס'איז געשען אז א קינד וויל נישט גיין מיט די שטריימל ווייל ער איז פארעקלט פון די שטריימל, זאל אים די עלטערן מקרב זיין פונקט אזוי, נישט אפילו אנקוקען, איי ער פילט זיך. דערנידערט אז זיין פעמילי איז נישט די חסידישע פעמילי, יא, אבער זאל ער דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן א זכות ער זאל קענען אנקומען צו די אמת, נישט לעבן מיט די פאלשע סיסטעם, יא, דארף אריינפיטן די סיסטעם, אונז דארפן דינען דעם אייבערשטן, און מיט דעם וועט דער אייבערשטער, איז טאקע געמאכט, אזוי האט מען געשמועסט אז פאר משיח וועט קומען וועט דער אייבערשטער מאכן אז מען וועט צוריקגיין צו דעם אייבערשטן בכל לבבך ובכל נפשך, מיינט אז מען וועט אויפהערן מיט די זאך אז מען דארף פיטן א סיסטעם און יעדע איד וועט צוריקקערן צום אייבערשטן מיט די גאנצע הארץ דינען דעם אייבערשטן אליין נישט דינען א סיסטעם, דינען א סיסטעם איז עבודה זרה, יא צו מען דארף דינען דעם אייבערשטן, און דינען דעם אייבערשטן איז ווען ער האט א קינד וואס וויל נישט גיין מיט א שטריימל איז דארף מען אים פונקט אזוי ליב האבן ער גייט יא מיט א שטריימל, ס'דארף זיין ביי א טאטע די זעלבע זאך, וואס איז א חילוק? איך האב בושות דערפון, וועגן דעם זאל איך אים נישט ליב האבן? דאס איז א, דער דינט זיך, יא, איז אויך עבודה זרה. נארמאל, אזוי וועט דער אייבערשטער העלפן, אזוי ס'שטייט דארט אין די פסוק, אז טאמער מיר טאמער מיר דינען דעם אייבערשטן מיט די גאנצע הארץ, וועט, ווי עס שטייט ומל ה' אלקיך, וועט משיח קומען. יעצט דאס איז געווען די דרשה פון הרב הגאון רבי שמואל ניימאן. יעצט לייג איך ארויף דעם ליבאוויטשער, הערטס אים אויס. אין היז האום.

די מיני ליצנות וואס מ'האט אפגעלאכט פונעם ליבאוויטשער מיט אלע זיינע משוגענע זאכן, עטס געדענקט זיך אין סענד סטריט און איבעראל, ס'ווייזט זיך אויס ער איז שוין גארנישט געווען משוגע, ער האט פארשטאנען ר' עקיבא אייגער'ס קשיא, יא יא ער האט עס פארשטאנען, די דריי האט ער פארשטאנען, עניוועי איך זאג עס וועגן דעם ס'ליידער היינט שוין דא אין יעדן הויז אזאלעכע קינדער און מ'דארף זיי מקרב זיין. כ'האב געוואלט זאגן, ס'מיר זייער שווער צו מאכן אן אפיעל, כ'האב קיינמאל נישט געמאכט אן אפיעל, אבער ס'איז געקומען א צייט ווען נויט ברעכט אייזן, איך מוז מאכן אן אפיעל. ס'איז דא אזוי, ס'איז דא דער חזיר שרול האגער המצרי, ער האט מטמא געווען אסאך מענטשן, איינער פון זיינע וויקטימס איז געווען עלי' פראנצוז, עלי' האט עס מודה געווען, ער פלעגט עס זאגן, יא ס'איז אמת, נאר לעצטנס האט מען אים אנגעזאגט, ביסט משוגע, די הרג'סט דאך אוועק ר' שרול'ן.

איז דא נאך איינער חזקאל אביג דער איינער האט געהאט חשק צו צוויי צוועלף יעריגע שיקסעלעך יא זיי האבן געזוכט א שיקסעל זי האט נאך נישט איר פיריעד איר וועסט. און דאס איז זייער נישט גוט וויל איך מאכן אן אפיעל רבותי יעדער זאל געבן צושטייער קליין געלט מען זאל מאכן אז אונטערן טיש זאל זיך אנצינדן א לייט. זיך אנצינדן א לייט, און פארשטייט זיך אליינס וואס געשעט ווען ס'צינדט זיך אן א לייט, עט זיין ליכטיג, ווייל ווען נישט האב איך מורא, ווער ווייסט ווער דארט דרייט זיך אונטערן טיש, לעזער בערלאנד האט קינדער וואס זיי שפרינגען אים אריין אונטער די פיס און ארויף, עטס האטס געזען די אלע די ווידיאוס, יעצט ביים בעלזער רב מיט יארן צוריק איז אויך געווען די זעלבע, בעלזער רב האט בעלזער רב האט פלוצים אינמיטן טיש איינער כאפט אים אן דארט ביי די ביי די ביצים. און ער גיט א שפרינג אוי וואס איז דאס? ווייל וואס איז געווען איז אז מען שטופט זיך דאך אונטערן טיש אויכעט, און ער האט נישט געכאפט אז דאס איז די רבי ווייל זעט אויס ער איז נישט די געהעריגע שעיפ פון א נארמאלן מענטש, און ער האט נישט געכאפט אז דאס איז די פיס און דאס זענען די פיפי האט ער אים אנגעכאפט. סאו איך בעט דעם עולם לאזטס נישט א כהונה זאל זיין א פונדקי, לאזטס עס נישט צו, ער זיצט אויפן וויזשניצער רבינס פלאץ און ער טוט אזאלכע זאכן, ער לאזט דאס צו, אונז דארף מיר וואטשן אויף דעם, מאכן פול לייטינג אן די פלאר, און דעמאלטס אפשר וועט נישט געשען די, און דעמאלטס אפשר וועט נישט געשען די אלע חאזעריי, אבער מען דארף זיין קערפול. יעצט כ'הער זאגן אז צווישן דעם רבינ'ס אלע קינדער נעמען קיינער נישט אויף קיין פרויען, אזוי ווי דער טאטע האט נישט אויף גענומען ווייל זי טאר נישט, און כ'הער זאגן אז איינער נעמט יא אויף, כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת וויל איך נישט רעדן, אבער טאמער איז עס אמת וויל איך אים זאגן טו עס נישט. ס'איז דא א מעשה אז דער ווילנער גאון איז געווען אן אלטער איד, און א פרוי איז אריינגעקומען פרעגן עפעס א שאלה אויף א הינדל צו וואס, און די ווילנער גאון איז ארויסגעשפרינגען פון די פענסטער, האבן אים די תלמידים געפרעגט רבי, ס'איז אן אלטע פרוי, וואס און פון די פענסטער, ס'איז עה מ'קען געהארגעט ווערן, די האסט נאך מורא אז דיסט טאטשן אזא אלטע פרוי, זאגט ער ניין איך האב נישט מורא פאר טאטשן די אלטע פרוי, איך האב מורא פארן איסור יחוד, וואס איז אן איסור תורה, נישט פאר די פרוי האב איך מורא, און די זעלבע זאלסטו דיך אויסלערנען, פרויען זענען ביטשעס, אלע. אלל עוורי וואן איז אז זיי טרעפן א רב ווי זיי קענען זיך אויסרעדן דאס הארץ און זיי פון אים מאכן משוגע און די סוף גייען זיי דיך אויכעט פארפירן זיי גייען זאגן ער האט מיך געוואלט טאטשן ווייסט א פרוי האט א מנהג אזוי ווען די קוקסט נאר אויף איר דעמטס האסטו זי געטאטשט ווען די רעדסט צו איר האסטו זי שוין געוואוינט דאס איז שוין אריין אינעם לאך ביי איר זיי האבן אזאלעכע אילוזשענס נישט אלע ס'דא נארמאלע אבער יו העוו טו בי ווערי קערפול, עספעשעלי זי איז א פארצרה'טע פרוי, זי זאל גיין צו א דאקטער. דיין טאטע האט געמאכט אסאך געלט, ער איז געווארן א ביליאנער נישט ווייל ער האט געדאקטערט פרויען. יעדער דאקטער וואס ער דאקטערט פרויען האט א פרייז, הונדערט טויזענט א יאר, פינף הונדערט טויזענט א יאר, באט דעטס עבאוט עז פאר עז איט גאוס. דיין טאטע איז געווארן א ביליאנער ווייל ער האט געמאכט ביזנעס, ער האט נישט אינזין געהאט די פרויען. חוץ כלות, כלות האט ער יא אריינגעלאזט. ווייל א כלה איז געקומען מיט די מאמע און מיט אהער און מיט אהין און מ'איז געקומען רעדן פרייליכע זאכן, מ'גייט חתונה האבן, נישט געקומען זאגן מיין מאן טוט דעיס און מיין מאן טוט יענץ און מיין מאן טוט יענץ. ווען א פרוי קומט זאגן מיין מאן טוט יענץ טוט טוט דארף מען פרעגן און וואס טוסטו פאר דיין מאן? ס'איז דאך די זעלבע זאך, מיין מאן טוט מיין מאן טוט טוט איז דאך אויך די זעלבע. סא צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, יו העוו טו מעיק שור דעט. יו נאו דעט יו דאונט טעיק פרויען, איך האב געבעטן ר' מאטעלע'ס קינדער, שטעל דיר פאר לעיזער האגער, מיר האבן געזאגט מענטשן וואס זענען געווען אין שפיטאל האבן געזאגט זיי האבן געזען ווי ער געט פאר נורסעס די הענט, הי לאווס דעם, היז נאט אימיון, היז דזשאסט לייק עני וואן אוו אס, און ער ווארפט זיך ארויף אין שליים אויפן טיש און וויינט און טוט משוגע ווי א בארג, און דאס איז אנגענומען ביים עולם, ער איז הרב הגאון הצדיק הקדוש און פארטיג. סרול האגער, א נואף פון די ערשטע קלאס, א טרענזאק. דער סרול האגער זיצט אויף ר' מאטעלע'ס פלאץ, פארשטייסט? עניוועי, כ'וויל בעטן דעם עולם, שיקטס אריין אפאר טאלער, נישט פאר מיר, פאר קהל תורת חיים, מען זאל געבן אביסל געלט, און ממילא מיט געבן אביסעלע געלט וועט זיין זייער גוט, ס'וועט זיין א מחיה. וואס גייט זיין? מ'וועט מאכן לייטינג אנדער די טעיבל, און פון די זייט וועט מען קענען א קוק טאן צו סרול האגער טאטשט נישט אן עליע פראנצויז, און צו עליע פראנצויז.

סאו דאס וועט זיין פאר קהל תורת חיים. נאכדעם איז געווען יעצט דעם רימניצער'ס יארצייט ס'איז געווען ערב ראש חודש כסלו מ'האט מיר געזאגט אז דער משה טרענער דרייט זיך דארט אין גרויסן נו אז ער וויל זיך פארעכטן געזונטערהייט איך האלט אז סרול האגער זאל אויך גיין דארט ווי משה טרענער איז וועט ער קענען ארום טרענען משה טרענער האט געוואלט כאפן א איד אזא משגיח ביי די או יו וואס איז אלט זעכציג יאר מיט פיר פינעף יאר צוריק סאו סרול האגער אז דו ברויכסט א פארטנער משה טרענער. ס'איז אזא שאנדע, מען לאזט אים זיך דרייען אין בית החיים, כ'האב שוין געבעטן דעם, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט פריד, ער איז דארט אין דער גבאי שטיקל, כ'האב אים שוין געבעטן לאנג צוריק ער זאל אים ארויסווארפן, ער מעג זיך דרייען אין אוהלים, דארט וואו ס'איז שטיל און ס'איז טונקל ביינאכט, כ'פארשטיי בכלל נישט וואס דא גייט פאר, אויף דעם דארף מען האבן א בית החיים. יעצט, איך האב ארויפגעלייגט דא א בריטיש רעדיא סטעישן וואס איינער רעדט זיך אויס א פרוי וואס איז אראפ פון אידישן וועג, רעדט זיך אויס אלע צרות וואס אידן גייען דורך, יעצט איז דא זאכן וואס זענען נישט גערעכט ווייל א אידישע טאכטער דארף דורך גיין נידות, נאר וואס זי וויל יעצט ארויף לייגן אלעס, אבער ס'איז דא זאכן וואס זי זאגט זייער ריכטיג, זי זאגט מ'האט גע'גנב'עט געלט פון די רענט, מ'האט גע'גנב'עט געלט פון די גאווערמענט, און זי האט אנגעהויבן ארויס צו געבן אלע אירע אינערליכע פראבלעמען וואס ס'שטערט איר און זי וויל עס יעצט צוריק צאלן, כ'האב ענק שוין געזאגט ס'איז געווען א קעניג וואס ער האט. געווען אין די צייט פון בבא בן בוטא, ער האט געהייסן הורדוס, ער האט איבערגעבויט דעם בית המקדש, דעם צווייטן בית המקדש, יעצט ווען ער איז געווארן קעניג האט ער אויסגעהארגעט אלע סנהדרין און ער האט איבערגעלאזט איינעם פאר צאן ווייטאג, ס'איז געווען אמאל איינער געגאנגען צום דענטיסט און ער האט געזאגט די צאן טוט מיר וויי, זאגט דער דענטיסט פיין אבער זאג מיר וועלכער, זאגט ער דו ביסט א דענטיסט און דו דארפסט וויסן, אז דו ווייסט נישט קען איך דיר נישט זאגן, זאגט ער אקעי איך ווייס יא, ער איז געגאנגען האט אים ארויסגעצויגן אלע ציין, חוץ דעם ווייעדיגן צאן האט ער אים איבערגעלאזט פאר צאן ווייטאג. ווילסט מאכן חוזק? איך וועל צוריק מאכן חוזק. איז די זעלבע דא אויך. ער האט איבערגעלאזט איינעם וואס ער האט געהייסן בבא בן בוטא, און ער האט אנגעהויבן צאמצורעדן אויפן קעניג, יא, ער האט אים אויסגעשטאכן די אויגן, ער האט אים געמאכט בלינד, און ער האט אנגעהויבן צאמצורעדן אויפן קעניג. איז געגאנגען דער בבא בן בוטא און ער האט געזאגט אז מ'טאר נישט צוזאם רעדן אויף א קעניג, ס'איז קעגן די הלכה. זאגט ער, אבער קיינער ווייסט דאך דא נישט, קיינער הערט דא נישט. האט ער גענוצט א פסוק, גם במדעך מלך אל תקלל, אפילו אין דיין פרייוועטן בעדרום טארסטו נישט צוזאם רעדן אויף א קעניג. און ער האט געזען אז די סנהדרין זענען געווען וואוילע מענטשן, ס'האט אים אנגעהויבן ווען זייער לייד צו טון פארוואס ער האט זיי אלע געהארגעט. צוריק אויפלעבן קען מען זיי שוין נישט, האט ער געפרעגט וואס זאל איך יעצט טון, איך וויל תשובה טון, האט ער אים געזאגט, דו האסט טונקל געמאכט די אויגן פון די וועלט, דו האסט אויסגעהארגעט די סנהדרין, איז גיי מאך יעצט ליכטיג און בוי אויף דעם בית המקדש, און ער האט געפאלגט, ברענגט די גמרא, ער האט עס געוואלט איבערדעקן מיט גאלד, האבן די חכמים געזאגט ניין, ס'איז שענער אזוי, איז די ספרים ברענגען שוין דארט אז דאס וואס ער האט געפאלגט די חכמים דאס איז די שענסטע שיינקייט. איז במילא האט ער געהאט די זכי'. דאס וואס עטס זעהטס יעצט די כותל מערבי און עטס זעהטס אין מערת המכפילה איז דא אזעלכע שטיינער און ארום און ארום האט עס אריין געקריצט אביסל אזא בערך צוויי אינטשעס אראונד און אראונד דאס הייסט אבני הורדוס ער האט דאס געבויעט ער האט געבויעט דעם בית המקדש אזוי געוואלט האט ער דארט ארויף לייגן גאלד ווי ער האט אריין געהאקט אבער די חז"ל האבן אים געזאגט ער זאל עס נישט טון האט ער געפאלגט. איז פון דעם זעהן מיר אונז א מורא'דיגע זאך אז מ'טאר נישט שעלטן קיינעם אפילו ווען יענער הערט נישט, ווייל דו ווייסט נישט, ס'קען אנקומען צו יענעם סאם האו סאם טיים עט סאם געלעגנהייט. שוין, יעצט, איך האב ענק אייביג געזאגט, און עטס האטס געלאכט פון מיר, איך האב ענק אייביג געזאגט אפילו פארן ווייב זאלסטו קיינמאל נישט פארציילן א קרום געשעפט וואס דו האסט געמאכט, ווייל די ערשטע זאך איז די ווייב דעם וואס זיי פארשן אויס, און אז זי העט נאר עפעס וויסן, העסטו אדער מוזן רעדן אדער גיין אין דזשעיל. שפעטער, איך רעד פון די בראשית יארן, צען יאר פופצן יאר צוריק ווען כ'האב אנגעהויבן מיטן האטליין, האבן מיר מענטשן געזאגט אז איך בין א משוגענער. האב איך זיי געזאגט ס'איז זייער גוט, אבער טאמער ס'העלפט איז עס נישט קיין פראבלעם. א פראבלעם איז נאר ווען א משוגענער ווארפט פאטס און פענס אינדערהיים. שפעטער אינגע אינגעלייט זיי האבן מיך אפגעקאלט און זיי האבן מיר געזאגט ווען אונז וואלט מיר ווען דיך אויסגעהערט וואלט מיר נאר אסאך צרות פארמיטן. אה, די fbi האט זיך אריינגעכאפט דא ביי אים, דא ביי יענעם, און דא פאלשע פוד סטעמפס, פאלשע דאס. שוין, בקיצור, ס'טוט זיך גוט גוט גוט ל"ע. עניוועי, דאס איז נישט וויכטיג. כ'וויל אבער קומען צו א פונקט. דא האט עטס א ווייבל וואס איז אפגעפארן, און אזוי האבן אונז ליידער זייער אסאך, נאר זי איז געגאנגען אין פראנט פון די קעמערע און זי האט גערעדט, און זי פארציילט אלעס וואס ס'גייט פאר אין א אידישע שטוב, און ווען די גאווערמענט זאל וועלן קרעקן דאון קענען זיי זייער גרינג קרעקן דאון. און וועגן דעם וויל איך ענק נאכאמאל ווארענען, איף יו דו סאמטינג יו שודנט דו, באט איף יו דו איט, מעיק שור דער אר נאו פארטנערס אינוואלווד דעט נאובאדי נאוס, און משוכבת חיקך, פון דער וואס ס'ליגט ביי דיר אין די שויס, דאס מיינט מען די ווייב, שמור, זאלסטו אובאכט געבן, זאלסט דיך היטן, פתחי פיך, ס'עפענונג פון דיין מויל. און כ'לייג דא ארויף א שיינע פראגרעם, כ'האב שוין אמאל ארויפגעלייגט א פראגרעם, און ס'געווען. LGBTQ. כ'האב עס ארויפגעלייגט. און יעדער האט געזאגט אז ס'איז א גוטע פראגרעם ווייל ס'איז געווען הונדערטער מענטשן וואס האבן אויסגעהערט מיט זייער גרויס אינטוזיאזם. איך האב דאך געזאגט א דרשה אויך אין רחובות דארט אייבי בעיבי שטיין איז געקומען ווייזן זיך מיט די בריסטן האט מען אים געוויזן דארט איז דא פֿופֿציק מענטשן וואס זענען שוין ג'ענדער יונגלעך מיידלעך מיידלעך יונגלעך פון אלע חסידות'ער איז גארנישט אזא בן יחד'ל איז דעמאלטס האט איינער מיר געזאגט ניין דאס איז נישט גוט געטוהן דאס איז נישט אונזער עיקר פראבלעם זאג איך אים דו ווייסט נישט. דו הער אויס מיין טעלעפאון עסטו שוין וויסן וואס איז אונזער אן עיקר פראבלעם נאכדעם ווען מיר רעדן ווייטער עניוועי איך האלט ס'איז יא אן עיקר פראבלעם ווייל איך האלט זייער אסאך מיידלעך קומען אהיים זיי ווארפן זיך אזוי שיין מיט די האר ענד דעי לוק ביוטיפול און די ברודער קוקט זיי אן און מען געט זיי א האג און א קיש און אהער מיט אהין ענד דעי געט נאטינג איז במילא זאגן זיי יו נאו דעדי ווי וואנט טו ביקאם א גירל דאס איז א קאמאן זאך וואס ס'ווערט היינט געזאגט איבעראל איז במילא וויל איך אז דער עולם זאל אויסהערן דעם פראגרעם און דאס איז געמאכט אז דו זאלסט דיך פאר קיינעם נישט פארטרויען קיין סוד אפילו נישט פאר דיין ווייב און אוודאי נישט פאר דיינע קינדער און דו זאלסט אלעס קודם זאלסטו נישט טוהן די אלע גניבות אבער כ'רעד טאמער טוהסט עס יא נאובאדי שוד נאו אבאוט איט ביקאוז דיינע בעסטע פרענדס וואס דו מיינסט זענען דיינע בעסטע פרענדס די גייען דיך באגראבן. סאו לאמיר אויסהערן דעם פראגרעם און עטס עטס הנאה האבן, ווייל איך נעם צאם נאר זאכן וואס האט צו טון מיט אונזער קאמיוניטי אור וועיר איי קען בי א העלפ פאר די קאמיוניטי, נישט סתם דו זאלסט אויסהערן א בריטיש פראגרעם, א ענגלישע רעדיא סטעישן. יעצט, אין דער אלטער היים איז געווען אזא זאך, ס'האט געהייסן מלחמה טויבן, מ'פלעגט ארויפלייגן מעסעדזשעס אויף. טויבן, און זיי האבן געוואוסט פון ווי מען שיקט צו ווי זיי דארפן אנקומען. די היסטארי פארציילט אז ר' געצל בערגער איז אזוי רייך געווארן ווייל יעדער האט געוואוסט זיכער אז דייטשלאנד וועט איינעמען ענגלאנד, מלחמה טויבן האבן געזאגט אז דייטשלאנד האט זיך אונטערגעגעבן, דעמאלטס האט מען אנגעהויבן צו קויפן אלע מינע לאנד אין ענגלאנד, עווריטינג וואז ווארט, אומזינסט, און אזוי זענען אסאך מענטשן רייך געווארן, און דארטן ביי בבא בן בוטא שטייט. די לשון כי עוף השמים יוליך את הקול. היינט דארף מען שוין נישט די עוף השמים, היינט איז דא אינטערנעט, גייסט אריין צו א ראש ישיבה, יעדער בחור כאפט אויף דעם ראש ישיבה, ס'שיקט מיר אריין, איך זאג ענק סגייען נאך אסאך ראש ישיבות זיצן, און ס'טוט זיך דא, ס'איז ממש א מחיה. קענסט זיצן דא אין אמעריקע און פאלאוען אלעס וואס טוט זיך אין ארץ ישראל און פארקערט אויך, ס'איז עוף השמים יוליך את הקול. איז הערט'ס אויס דעם פראגרעם און מיט זעהן וויאזוי מ'דארף זיך וואטשן פאר אלע היימישע און פאר די אייגענע און אפילו פאר דיין טאטן און פאר דיין מאמען און פאר די ברידער און פאר די שוועסטער, אמאל ווערט מלחמות צווישן די משפחה און ס'ווערט א פראבלעם. און יעצט הערטס עס אויס. This is the bbc.
This podcast is supported by advertising outside the UK.

און איי דידנט פיל סעיף סאו איי, איי, איי טוק מיי בעג דעטס אלל איי העד, איי, דזשאסט די קלאטס דעט איי וואס ווערינג און מיי ראקסאק וויט מיי לעפטאפ און מיי פאון און און איי דזשאסט וואקד אוט און איי וואקד אלאנג דעט ראוד און איט וואס קאמפליטלי דעד סיילענט און נאובאדי וואס אראונד.

די קוועסטשען דעט איי העד וואס האו דו איי קריעט טענענסי אגרימענט ביטווין אס אנד מיי בראדער? איי קעים העיר טו אסק הים פאר דעט עדווייס און איי סעד ווי'וו דזשאסט בויט א האוז אנד ווי'וו בויט איט אין מיי בראדער'ס נעים אנד הי איי רימעמבער דיס סאו קליערלי הי סמיילד אנד הי סעד כמנהג המקום וויטש מיענס לייק די קאסטום.

די לענדלארד דיד פראווייד א האב באט דער וואס א פראבלעם. די האב וואס אלוועיס אין די באקס אין די קאבערד. איי נעווער טוק איט אוט. סאו יור סעלף קאנטעינד פלעט וויט א קיטשין וואס אין פעקט א האב אין א באקס אין א קאבערד? יא. דער'ס רילי נאו אדער וועי אוו פוטינג איט. הענרי פעיס מאר דען א טאוזענד פאונדס אין רענט ענד דער אר סיקס פלעטס העיר.

ענדזשויד דיס פאדקעסט אר דיסקאווער מאר מוזיק, ראדיא און פאדקעסטס אן BBC סאונדס. דער עולם איז אזוי אנגעשטרענגט מיט חובות און מיט געלטער און מיט מארגיטשעס, וויפיל מען מאכט איז נישט גענוג, טאטעס האלט מען אין איין זאגן, די קינדער קענען נישט אפארטן א געהעריגע אינשורענס, זיצן זיי אויף מעדיקעיד די ביליגע, ווען ס'קומט צו למשל ציין געבן זיי נישט, און אז מען דארף האבן א ערענסטע זאך מוז מען אריינלייגן. פון פינף ביז צען טויזענט דאלער, און טאטעס פרעגן מיך רבי נחום וואס גייט זיין די סוף פון דעם, האב איך אים געזאגט איך פארשטיי נישט וואו וואוינט דיין זוהן? אין ווילימסבורג? וויפיל צאלט ער רענט? פיר אהאלב טויזענט דאלער? און כ'האב אים געגעבן צוויי אנדערע שטעט וואו עטס קענטס גיין וואוינען, חוץ דעם איז דא נאך הונדערטער אנדערע שטעט, די צוויי שטעט דאס איז שוין מסודר מיט תלמוד תורה'ס, עס איז שוין דא די וואוטשער פראגרעם, דארפסט גארנישט טון. פארשטייסט? סאו ליסען, אז דו האסט דיסיידעד דו מוזט וואוינען אין ווילימסבורג ווייל סאטמאר רב'ס שיף האט זיך געדרייט אויף די זייט אמעריקע און ער איז אנגעקומען דא און ער איז אראפגעקומען און ער האט געבויט דא זיין העדקוואדער, מיינסטו דאס מוז בלייבן ביז משיח קומט? יו קענט עפארד איט, יו געט אוט! און זאגט מיר א טאטע, איך האב אייך געפאלגט, איך האב געשיקט טאקע מיין זון ער זאל וואוינען, כ'ווייס נישט, כ'געדענק נישט וואו ער האט געזאגט, זאגט ער טאקע ביסט גערעכט. ער איז זיך מחיה, ער צאלט זיבעציק דאלער א חודש מארגעטשעס, און די הייצן פאר די הויז מיט אלעם קאסט אים נאך בערך הונדערט, און מער פון דעם האט ער נישט קיין עקספענסעס בנוגע לגבי וואו צו וואוינען, און ווידעראום פארן צו די ארבעט דארף מען דאך פון וויליאמסבורג אויך פארן צו די ארבעט. סאו איים טרייאינג טו עקספלעין טו עוועריבאדי אז זוכטס ענק א פארבעסערונג, קוקטס אן אונגערן. אונגערן וואוינט מען דא גאנץ אונגערן פון איין עק ביזן צווייטן אין דערפלעך שטעטלעך, נישט יעדער האט געקענט אפארטן צו וואוינען אין די גרויסע שטעט, האט מען געמופט אין קליינע דערפעלעך, מ'האט געהאט א שטיקל פארעם, מ'האט נאך געהאט אביסל צו געוואקסן, מ'האט געהאט א טשיקן, און מ'האט געהאט נאך אפאר בעלי חיים, איך הייס נישט זאלסט מאכן יעצט בעלי חיים זאלסט האבן צו טוהן מיט דעם, איך זאג נאר, יו העוו טו סטארט ליווינג אין ריאליטי, עטס קענטס דאס נישט אפארטן, עטס האטס נישט דעם געהעריגן עדיוקעישן, און דערס דיפרענט פלעיסעס ווער יו. גאו ווער איטס טשיפ, סאו פליז טריי טו דו דיס. יעצט גייט אריינקומען יעצט מסתם נאך דרייסיג פערציג טויזענט דזשאבס, ווייל מען גייט יעצט מאכן איינע פון די העדקווארטערס פון עמעזאן זאל זיין אין ניו יארק און אין ווירדזשיניע, איז במילא איז גייט דא זיין אזא מין משוגעים הויז אז דו'סט נישט קענען דא עפארדן גארנישט. איז במילא וויל איך יעדן איינעם זאגן, האט שכל, מאוו אוט, הייב אן דיין לעבן מיט א קליינע אינוועסטמענט, די מענטשן וואס איז דא צו קויפן א שטיקל פראפערטי אהער און אהין, מען צאלט פיר פינף הונדערט דאלער רענט, וועסט נישט מאכן אזויפיל, באט דו האסט די פראפערטי, דו האסט סאמטינג אין יור הענד. געזאגט, און ס'איז דא וואס זיי פאלגן, און ס'איז דא וואס זיי פאלגן נישט, ווילן זיין חכמים, כ'האב געוואלט פרעגן, איך זאג יעדן איינעם, ביסט א חסיד פון א רבי'ן, דו פארסט ארום, דו לויפסט, דו טוסט פאר אים אלעס, ווען דו דארפסט ביי אים האבן פינף טויזנט דאלער א לאון, וואלט ער דיר עס געגעבן? ניין, טא וואס האסטו פון אים? אז ער שטאפט זיין משפחה? ער פאמפט ביי דיר מיליאנען און שטאפט זיין משפחה? און דעטס נאט גוד. סאו איך וואלט געוואלט אז יעדער זאל זיך אנהייבן צו בארעכענען, מען דארף באזעצן גאנץ אמעריקע, און אין קענעדע דארף מען באזעצן גאנץ קענעדע. דא אזאלכע שיינע געגנטן, ס'איז דא געגנטן וואס ס'קאסט זייער ביליג, ענד יו העוו טו סטארט ווארקינג אן איט, ווייל עלטערן זאגן אז די קינדערלעך פאמפן ביי זיי ארויס אזאלכע געלטער, זיי האבן געמיינט אז זיי האבן חתונה געמאכט, דאס איז עס, דערווייל יעצט הייבט זיך עס ערשט אן, אוודאי יעדער האט שטיבער מיט קינדער, און ס'טוט זיך, און דו זאלסט אייביג געדענקען, אזוי ווי דו הייסט נישט האגער, און דו הייסט נישט די אלע אנדערע שמות הנרדפים טווערסקי מיט די אנדערע נעמען טייטלבוים, קיינער וועט זיך נישט אומקוקן פארדעם, דאס וואס מ'פארקויפט דיר באלאוני אז ס'איז א קהילה וואס מ'קוקט ארויס פאר די וועל ביאינג אויף יעדן, דאס אלעס איז שקר בלאף, דו מוזט הייסן אדער איינע פון די שמות הנרדפים אדער זיין א שלעגער פאר איינע פון די שמות הנרדפים דעמאלטס וועסטו קענען סוקסידן אין וואס דו טוסט, און טאמער נישט, סטעי עוועי פראם איט. ס'איז דא איינער יעקב שמשון גאלד, ער האט זיך געשלאגן קעגן בעלז, ער האט געהאט א דזשאוק אין קאפ א בערעלע טאר נישט וואקסן, אה, ס'איז נישט געווען זיין דזשאוק, ס'איז א סאטמארער דזשאוק, נאר מ'האט עהם גענוצט פאר די שייגעץ שטיק. למעשה, דער בעלזער האט זיך אויסגעפיפן אויף סאקמער קאקמער, און ער האט מצליח געווען. האב איך געזאגט פאר יעקב שמשון גאלד, הער אויס, אונז ברויכן מיר דיך שוין נישט האבן, און גיי אין דר'ערד. א נאמען האט ער זיך אנגעמאכט א פארקאקטן נאמען אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, און זיי האבן אים געשיקט לופטערן, יעצט איז ער געווארן א טרעוול עידזשענט צו טראגן מענטשן צו רבי ר' מיילעך'ס ציון ווייל ער זאגט רבי ר' מיילעך איז זיין זיידע, פארשטייסט וואס דא טוט זיך, און אזוי האט מען גענוצט יעדן איינעם, און אזוי האט ר' זאלע גענוצט שלעגערס, און אזוי האט סאטמאר גענוצט שלעגערס, די אלע שלעגערס גייען אונטער, סא ס'וועט נישט זיין ווי צו מאכן א לעבן, איך רעד נישט אים וועט איר געבן א פרוטה, וועט איר נישט געבן גארנישט, אויב מען קען, עפעס א וועג דיך אונטערברענגען וועלן זיי דאס טון ווייל דאס איז וואט סאטמאר איז אלל אבאוט דאס איז יעדעס חסידות איז אויף דעם געשטעלט יעצט מענטשן שרייען לייוו טאר איך זאל זיי העלפן איך זאל איך האב זיי נישט וואס צו העלפן ווער צעגאסן זאלן גיין און נאכדעם איז דאך אזוי מען האט דאך פארלאנגט אזאלכע שמיציגע זאכן פון די מענטשן אז ס'איז אנבעליוועבל. זיי גייען אנגעטון ווי ציגיינער, זיי זעען אויס ווי ציגיינער, זענען נישט געמאכט ציין געהעריג, די העלט סיטועשען איז זייער נישט גוט, סאו וואס איז די גרויסע גליק? וואלט ווען ער איז א ביליאנער און ער געט יעדן גרויס געלט און א דירה אומזינסט, הער איך פארוואס מען גייט צו אים, בסך הכל האט ער דאך אים געגעבן א צריף, א שעק, אויף דעם האט מען געדארפט גיין צו אים? און זיך לאזן נאך שמייסן און טאפן פון אים? ער פלעגט פארהייראטע פרויען איבערלייגן און שמייסן, חא חא חא, און נאכדעם קומען נאך די קינדער זיינע און ס'טוט זיך, אויף דעם גייט מען זיך קומען העלפן. האט מען נישט געדארפט גיין דארט און פארטיג. ביסט געגאנגען, איט איט, עס עס אויף. פארשטייסט? וועגן דעם גיי איך נישט העלפן. איך זאג נאכאמאל, מענדעלע ארבעט אויפן זעלבן וועג, מענדעלע ר' משה'לעס, מענדעלע האגער, ישראל האגער איז גוט אנגעמאכט, א רב האט מיך שוין אנגערופן אזוי געזאגט, ער צערלייגט דאך מיך אזוי, wow! זאגט יענער רב, יענער פון מיינע ידידים, זאגט ער, אנטשולדיגט, ווער האט וועם צו צערלייגט קודם? פארוואס ביסטו געגאנגען אנהייבן מיט יענעם? ווייל דו האסט נישט געהאלטן אז ער איז גענוג שטארק.